משה רבינו האט געזאגט צום אייבערשטן, רבונו של עולם, משאני מת אין אני נזכר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, חייך איז א שבועה פונעם אייבערשטן, דער רבונו של עולם האט אים געשוואוירן, כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם פרשת שקלים ואתה זוקף את ראשם, כך בכל שנה ושנה שקורין אותה לפני, ווען מען וועט ליינען פרשת שקלים, כאילו אתה עומד שם באותה שעה וזוקף את ראשם. דער רבונו של עולם האט געשוואוירן פאר משה רבינו אז מען וועט ליינען פרשת שקלים איז עומד וזוקף ראשן של ישראל, א שבועה פונעם אייבערשטן. זקיפת הראש מיינט רפואות, ס'מיינט ישועות, ווייל איינער וואס נעבעך דארף, איז א בעל יסורים און נעבעך די קאפ אראפ, די נאז אראפ, די גאנצע דאס אראפ, כי תשא את ראש עומד וזוקף ראשן של ישראל בכל שנה ושנה כשקוראים פרשת שקלים לפני. אתה עומד וזוקף ראשן של ישראל. ס'איז א שבועה פונעם אייבערשטן. און א שבת מען הייבט אויף דעם קאפ. דער חידושי הרי"ם שרייבט אין ספר הזכות, שרייבט דער חידושי הרי"ם, הבטחה גדולה יש לנו במדרש זה, אונז האבן א הבטחה פון רבונו של עולם אויף דעם, אין דעם שבת. הבטחה גדולה יש לנו במדרש זה, שבכל דור ודור, בעת קריאת פרשת שקלים, יזקוף משה רבינו עליו השלום ראשן של בני ישראל. אז מען וועט ליינען פרשת שקלים, וועט דער רבונו של עולם אויפהייבן, יזקוף משה רבינו ראשן של בני ישראל. ווייסט דאך אז א יעדע שבת עה האט גרויסע סגולות פון רפואות מיט ישועות, און מען זאגט נאך פון רבי איציקל סקווערער אז ער האט געזאגט אזוי, שבפרשיות בשלח יתרו משפטים, ער זאגט אזוי, אין פרשת בשלח שטייט ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלוקיך והישר בעיניו תעשה ושמרת כל חוקיו איז דעמאלטס כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך, האט ער געזאגט רבי איציקל סקווערער ס'איז צו א שארפע רעצעפט. א שארפע רעצעפט, אם שמוע תשמע לקול ה' אלקיך, והאזנת למצותיו ושמרת כל חוקיו, דעמאלטס כי אני ה' רופאיך, נאר אויב איך מקיים זיין כל התורה כולה, נאר דעמאלטס כי אני ה' רופאיך, ס'איז צו א שארפע מעדעצין, א שארפע רעצעפט. געקומען, דאס איז בשלח, יתרו איז געווען מתן תורה נתרפאו כולם, דאס איז דאך א שארפע רעצעפט די גאנצע תורה? נתרפאו כולם, א שארפע רעצעפט. ס'געקומען פרשת משפטים וואס זאגט רק שבתו יתן שטייט דאך, רק שבתו יתן ורפא ירפא, נאר היטן דעם שבת איז שוין די רפואה, אה, דאס איז א לייכטע רעצעפט, נאר די שבת. מיינט צו זאגן אז שבת אליינס ברענגט רפואות מיט ישועות, אז מען היט נאר דעם שבת ורפא ירפא, די מורא'דיגע ווארט פונעם אבני נזר, דער שם משמואל ברענגט אים אראפ אין פרשת בשלח, ער שרייבט אזוי, די גמרא זאגט דאך אין שבת י"ב, הנכנס לבקר את החולה, אומר, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט וואס זאגט ער, יכולה היא שתרחם. וואס טייטש יכולה היא שתרחם? איז רש י זאגט די ווערטער, יכולה היא שתרחם, אם תכבדוהו מלהצטער בו. אויב איינער קען מכבד זיין דעם שבת, מלהצטער, זיך נישט מצטער זיין שבת, איז יכולה היא שתרחם. ברענגט דער שם משמואל, שמעתי מפה קדשו, פון זיין טאטן. שמדה זו נוהגת בכל ענין אויך, אלצדינג, אפילו מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ער האט א חולה אין שטוב, זאגט ער, אם אפשר לו, שיתאפק ולא יצטער ולא יהרהר בעגמת נפשו, אויב ער קען זיך איינהאלטן אז שבת טראכט ער נישט אין דעם עגמת נפש, בוודאי שיתרפא. אזוי שרייבט די אבני נזר. בוודאי שיתרפא. כאמרם זל יכולה היא שתרחם. יכולה היא שתרחם מיינט טייטש אז אויב שבת וועסטו נישט טראכטן פון די עגמת נפש. וועסט שבת זיך נישט וועלן מצטער זיין, איז בוודאי שיתרפא. אזוי שרייבט די אבני נזר. פארשטייט זיך רבותי, דאס מוז נישט זיין נאר פאר חולה, פאר אלע מיני עגמת נפש'ער. דער מענטש קריגט א כאפ עפעס א עגמת נפש שבת, און ער פארציט, וועסט נישט טראכטן פון דעם שבת גייט עס אריבער. בוודאי שיתרפא. וועסט נישט טראכטן פון דעם שבת. און א בעל חוב איז באדאגה'ט וועגן זיינע חובות שבת. די גרעסטע סגולה איז נישט צו פטור ווערן פון אלע חובות. וועסט שבת נישט טראכטן. אם יוכל להתאפק ולא יצטער ולא יהרהר בעגמת נפשו, זאגט ער, בוודאי שיתרפא. דער אלי' רבה, דער אלי' רבה זאגט אז אז די גמרא זאגט דאך כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו. אלעס וואס ער וויל. זאגט דער אלי' רבה, וואס איז די מידה כנגד מידה? אלע זענען מידה כנגד מידה, ווייל ער איז מענג את השבת וועגן דעם קריגט ער אלעס וואס ער וויל, וואס איז די מידה כנגד מידה? זאגט דער אלי' רבה אזוי, אז להלכה איז דיבור אסור, מען טאר נישט רעדן שבת וועגן ביזנעס, אבער הרהור מותר, טראכטן מעג מען יא, מען מעג טראכטן, קומט דער מענג את השבת ער וויל אפילו נישט טראכטן. אפילו מצד הדין מעג מען טראכטן, אבער ידוע אז די סמק ברענגט אז אז ס'קומט שבת זאל זיין כאילו כל מלאכתך עשויה, טראכט כאילו ס'אלץ מסודר, אלץ איז מסודר, אפילו דו ווייסט ס'אלץ אין דר'ערד, אבער זאלסט טראכטן ניין ס'אלץ בסדר, אלץ איז אלץ איז אקעי, אה דו טראכסט ס'אלץ אקעי אלץ איז בסדר, זאגט די אייבערשטער נותנין לו משאלות לבו, ס'זאל טאקע זיין אלץ אקעי. דאס איז די מידה כנגד מידה. דער מענג את השבת דו ווילסט נישט טראכטן פון די עגמת נפש, פארוואס? ווייל ס'איז שבת. ווילסט דו נישט טראכטן, איז דערפאר נותנין לו משאלות ליבו, אז ס'זאל טאקע זיין אלץ בסדר. ס'קומט שבת זאגסטו ס'איז אלץ בסדר, אפילו ס'איז נישט בסדר. אבער זאגסט דו ווילסט מענג זיין את השבת, איז נותנין לו משאלות ליבו. מען זאגט ס'איז א ספר מתוק מדבש, א קדמון, פון אפאר הונדערט יאר צוריק. ער שרייבט דארטן אין אות ו'. שרייבט ער דארטן איבער איין רבינו יצחק פרחי האט ער געהייסן, שרייבט ער בעינינו ראינו בני אדם שהגיעתם צרה עד לקראת השבת, זיי האבן געהאט א צרה ביז שבת, ס'איז געווען א צרה לא עלינו, וביום שבת עצמו הסיחו דעתם מצרתם, מ'האט געזאגט ניין מ'וועט זיך פרייען מיטן שבת און פארגעסט פון דעם, ס'איז נישט שלעכט, אבער ווען מ'פארגעסט הייבט אן צו וויין. און ואחר השבת נהפך להם הצרה לששון ושמחה בדרך נס ופלא. פארוואס ווייל שבת האבן זיי נישט געוואלט טראכטן פון דעם, ווייל שבת האבן זיי זיך געפריידט מיטן שבת. ביום שבת עצמו זאגט ער, הסיחו דעתם מצרתם ושמחו בשמחת השבת כראוי, ולא הכניסו עצב ודאגה בלבם מצרתם זיי האבן זיך נישט געוואלט מצער זיין אין שבת, און נאך זכו שאבלם נאך שבת אבלם נהפך להם לששון ונושעו מצרתם בדרך נס ופלא.

זי האט געוואוסט אז ס'איז ערלעדיגט. והמתינה לבעלה, זי האט געווארט אויפן מאן עד שבא מבית הכנסת שבת, וכשבא די מאן איז אהיימגעקומען, אכלו ושתו זיי האבן געעסן סעודת שבת, כשגמרו לאכול ווען זיי האבן געענדיגט צו עסן סעודת שבת, אמרה לו האט זי געזאגט פאר איר מאן, אם רצונך אומר לך דבר אחד, אויב דו ווילסט איך דיר זאגן עפעס א זאך, אמר לה אמרי, נו זאג, דערצייל. אמרה לו האט זי אים געזאגט אזוי. שני כתרי זהב צוויי גאלדענע קרוינען שני כתרי זהב הופקדו היום עשר שנים אצלי פאר צען יאר צוריק האב איך געקריגן א פיקדון פון שני כתרי זהב צוויי גאלדענע קרוינען צוויי גאלדענע קרוינען האב איך געקריגן פאר צען יאר און ועתה יעצט מבקשים אותם ממני מען וויל מיר עס מען וויל עס יעצט אויף צוריק וואס זאגסטו זאל איך עס געבן? אתנם או לא? אזוי האט זי געפרעגט די מאן צען יאר צוריק האט מען מיר געגעבן א פיקדון פון צוויי כתרי זהב און יעצט בעטן זיי עס צוריק זאל איך עס געבן? אמר לה תני האט ער געזאגט אוודאי זאלסטו עס געבן. אמרה לו האט זי אים געזאגט שני בניך נפלו בבור ומתו דיינע צוויי קינדער זענען אריינגעפאלן אין בור און געשטארבן אז ער זאל פארשטיין אז וואס אז זי האט געקריגן זיי זענען אלט געווען צען יאר די קינדער אז אז זי האט געקריגן א פיקדון מען האט עס געוואלט צוריק נעמען דער רבונו של עולם האט עס צוריק גענומען האט זי אים געזאגט אזוי שני בניך נפלו בבור ומתו

בזכות שלא ציערה עצמה בשבת עלו חיים מן הבור בשלום איז ברענגט די מנורת המאור וואס טייטש ווען א מענטש איז זיך נישט שבת טראכט מען נישט פון קיין עגמת נפש און בזכות דאס איז די גרעסטע סגולת הסגולות שבת טראכט נישט פון עגמת נפש און פון דעם ווערט מען שבת א זמן וואס ער איז מענג את השבת ער ברענגט אין שו"ת שבט הקהתי ברענגט ער ברענגט ער רב צדוק בעלזא האט נישט געלאזט אנטון נייע שיך שבת רבי ישכר דוב בעלזער האט נישט געלאזט אנטון נייע שיך אויף שבת, זאגט ער קוועטשן טאר מען נישט שבת, ס'קוועטשט דאך אין אנהייב, מיר קוועטשן נאך פאר שבת. איך בין נישט געקומען יעצט וועגן די נייע שיך, איך מיין צו זאגן אויף יעדן קוועטש וואס ס'קוועטשט אויפן הארץ, שבת נעם עס אוועק, ממילא איז זוכה זיין לכל טוב א גאנצע וואך. רבותי, דאס איז יעדן שבת, אבער אונז גרייט מען זיך יעצט אויף שבת שקלים. שבת שקלים וואס איז דא א שבועה פונעם אייבערשטן עומד וזוקף ראשן של ישראל, א שבועה פון בורא עולם. ווי דער חידושי הרי"ם ברענגט אין ספר הזכות אז מען גייט דאך ליינען שקלים גייט מען ליינען כי תשא את ראש זאגט ער ער זאגט עס אויף יעדן שבת ער זאגט אויף יעדן כי תשא את ראש הייבסט אויף די אותיות ראש וואס קומט נאך אותיות ראש שבת נאך רייש איז שין נאך אלף איז בית נאך שין איז ת' הייב אויף די אותיות ראש קומט איר אן צו שבת פארוואס? זאגט דער חידושי הרי"ם ווייל יעדע איד הייבט אויף דעם קאפ שבת, יעדע איד קריגט די צוויי כתרים שבת, יעדע איד, אבער דאס איז יעדע שבת, אבער דעי שבת איז דאך א שבועה פונעם אייבערשטן חייך בכל שנה ושנה כשקוראים פרשת שקלים לפני אתה עומד וזוקף ראשן של ישראל, איז ממילא איז די טייטש איז איז אויב יעדן שבת איז כי תשא את ראש א שטריימל איז דעם שבת א ספאדיק עומד וזוקף ראשן של ישראל. אז ס'ווערט דאס א שבועה פונעם אייבערשטן עומד וזוקף ראשן של ישראל, עומד וזוקף ראשן, כי תשא את ראש, אז דו וועסט אויפהייבן די אותיות ראש אויף די חידושי הרי"ם, קומט אן שפעטער צו שבת, יא, די אותיות נאך ראש איז שבת, אין סלונים איז דא א סלאנימער ווארט, אז דאשתמש בתגא חלף די אותיות נאך שבת איז תגא, די אותיות נאך שין איז ת', נאך גימל, נאך בית איז גימל.

און ר' פנחס קאריצער האט געזאגט, אזוי שטייט אין אמרי פנחס אזוי אויף אידיש, ער פלעגט זאגן, איך ווארט שוין גערן זאל קומען די ד' פרשיות, איך זאל זיך זען מיט'ן אייבערשטן, ער זאגט אז די שבתים, די פיר ד' פרשיות זעט מען זיך מיט'ן אייבערשטן, יעדע שבת האט זיך איר סגולה, דער שבת עומד וזוקף ראשן, זוקף א שבועה פונעם אייבערשטן, זוקף ראשן רפואות וישועות, אין עטרת ישועה שטייט אז שבת שקלים איז מסוגל שטארק אויף פרנסה, ער איז מסביר דארטן פארוואס, אבער די געדאנק איז, מען הייבט דא אויף דעם קאפ, ווי האט די חידושי הרי"ם געזאגט? אז מען הייבט אויף דעם קאפ דארף מען זען די גאנצע גוף זאל זיך אויך אויפהייבן, ווייל טאמער די קאפ איז אויבן די גוף איז אונטן בלייבסטו א געהאנגענער בלייבסטו, און ממילא זיך מיט צו הייבן, זיך געבן א שפרינג מיט, א שבת וואס איז מסוגל'דיג, מען ברענגט עפעס אין ספר היכלות, א מורא'דיגע מאמר, אז א שבת ווען מען גייט ארויס נעמען דריי ספרים, אז ווען מען נעמט ארויס דריי ספרים, איז דא אויבן א הויכע היכל וואס עפנט זיך נאר ווען מען נעמט ארויס די דריי ספרים. דעם שבת גייט מען ארויסנעמען דריי ספרים, יא, פרשת השבוע און ראש חודש און שקלים, מוציאין שלש תורות, ס'איז אויך א היכל ווען מ'נעמט ארויס די דריי ספרים, וואס ס'עפנט זיך נאר אין אזעלכע, אין אזא זמן ווען מ'נעמט ארויס די דריי ספרים, אלע ספרים זענען דאך פיל פון דעם גרויסן שבת וואס הייסט שבת שקלים מיט די גמרא, ש, וואס דארף מען מאריך זיין אז ס'איז א שביעה פונעם אייבערשטן, וואס דארף מען מער פון דעם? אבער לאמיר זיך געבן אביסעלע א שאקל, שטייט אין חזל אז ז. אמר רב מאיר, נטל הקדוש ברוך הוא כמין מטבע של אש מתחת כסא הכבוד, דער רבונו של עולם האט אראפגענומען פון אונטערן כסא הכבוד דעם מטבע של אש, והראהו למשה האט אים געזאגט כזה יתן, אזאנס זאל מען געבן. די וועלט פרעגט, עס דרייט זיך אונטערן כסא הכבוד דרייט זיך מטבעות? דאלערס? ס'איז דא דאלערס אונטערן כסא הכבוד? דארט איז דא גרינע דאלערס? איך ווייס נשמות איז חצוב מתחת כסא הכבוד, די נשמות, אבער געלט אויך? די חידושי הרים ברענגט א מוראדיגע ידיעה ער ברענגט פון א דרשן אחד ממדינת אשכנז א דרשן אחד ממדינת אשכנז וואס האט געזאגט אז פארוואס האט די אייבישטער באוויזן א מטבע של אש פארוואס נישט מתכת פארוואס של אש פארוואס נישט מתכת וואס איז אש האט די דרשן געזאגט אז דער אייבערשטער האט באוויזן איך דארף נישט דיין מטבעות, איך דארף דעם פייער דא, די פייער, די געבן, די אנהייבן צו קאכן צום אייבערשטן, די מטבע של אש, די מטבע של אש, איך דארף נאר דעם פייער, דערפאר שטייט האט מען געזאגט א מחצית השקל, נישט קיין גאנצע שקל, ווייל איך דארף דיין שקלים דארף איך, איך דארף דיין מאכן, הייב אן, דעם מטבע של אש, דעם רצון, דעם קאך, דעם ברען, דערפאר דער שפת אמת טענה'ט, אז ער טענה'ט עד כדי כך אז שבת שקלים היינט איז אפשר אז ס'איז מער פון בזמן הבית? ווייל וואס די אייבישטער דארף דיינע שקלים? די אייבישטער דארף זיך דיין ברען, דיין רצון, זאגט ער א רצון ווען מ'קען עס נישט מגשם זיין היינט קענסטו געבן מחצית השקל ניין, היינט נאר זאגן, איז די רצון ברענט נאך מער, ס'איז אש באש, זאגט ער היינט איז שבת שקלים נאך מער ווי בזמן הבית, ווייל די עיקר די פייער, דיין רצון, קינדער, לאמיר זיך געבן א וועק אויף, א ברען, א ברען, אבער א ברען, וואס הייסט דאס א ברען? דער מענטש זאגט איך ווייס נישט א ברען, איך זעה נישט, ס'ברענט נישט, ס'מאכט נישט. ס'איז אזוי, דער קדושת לוי זאגט די וואך סוף פרשה שטייט ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר, זאגט דער קדושת לוי אז איינער וויל וויסן זיין מראה כבוד השם וואס ער האט מיטן אייבערשטן, כאש אוכלת, פונקט ווי די פייער ברענט ביי דיר צום אייבערשטן, פונקט ווי דיר ברענט צו אים אזוי די מראה כבוד השם. אבער רבותי, וואס הייסט דאס מטבע של אש? וואס איז דער געדאנק פון מטבע של אש? דא האבן אידן געהאלטן, דער מטבע, דער מחצית השקל איז געקומען לכפר על נפשותיכם לפני השם. וואס איז טאקע געווען נאכן חטא העגל? מסביר אזוי, אידן זענען געווען אין הר סיני פסקה זוהמתן. געענדיגט. פסקה זוהמתן, די גמרא זאגט אין עבודה זרה בטלה יצר הרע, זיי האבן נישט געהאט קיין יצר הרע נאך מתן תורה. אויפגעזינדיגט א עגל, טראך, די יצר הרע איז צוריקגעקומען, וואס טוט מען רבונו של עולם, די יצר הרע איז דא, וואזשע טוט מען? האט דער רבונו של עולם געזאגט, דו ווייסט וואס מען טוט? איין זאך, מטבע של אש, אז דו עסט אנהייבן מיט א פייער, עס איז דא א קאך, א ברען, דעמאלטס ווערט ער בטל. דו זאלסט וויסן איין זאך א פייער ווי ס'איז געווען רבי יוסף זאב קשאנובער איז געווען א אייניקל פון הייליגן דברי חיים און ער איז צוריק געקומען אמאל פון זיין שווער איז ער געקומען צום דברי חיים צום צאנזער רב ער האט דארטן געזאגט תורה אין פאדער צימער פון צאנזער פאר מען איז אריינגעגאנגען אין צימער פון צאנזער רב האט ער געזאגט תורה וואו ער האט איבערגעזאגט תורות פון זיין שווער. דער קשאנובער האט איבערגעזאגט תורות פון זיין שווער דארטן אינדרויסן. און דער צאנזער רב האט געעפנט די טיר, און דער צאנזער רב פרעגט אים, וואס איז דארטן? האט מען געזאגט, ער זאגט איבער תורות פון זיין שווער. זאג איך, האט דער קש, האט דער הייליגער דברי חיים געזאגט, תורה? איך'ל דיר זאגן תורה. יאך'ל דיר זאגן תורה. שטייט אין פסוק, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. האט ער אים געזאגט, אש, פייער. תמיד שטענדיג, תוקד זאל ברענען, על המזבח איז אויפן ארט, מקום זביחתו של היצר, מקום זביחת היצר, על המזבח איז אויפן ארט, לא תכבה ס'זאל זיך נישט פארלעשן, נאכן ערגסטן עבירה אויכעט, דאס איז כל התורה, כולה און האט פארמאכט די טיר, דאס איז תורה הק'. לא תכבה ס'זאל זיך נישט פארלעשן נאכן ערגסטע עבירה אויכעט דאס איז כל התורה כולה די פייער זאל בלייבן נאכאמאל אש פייער תמיד שטענדיג תוקד זאל ברענען על המזבח אויפן ארט וואס איז מקום זביחותו לא תכבה ס'זאל זיך נישט פארלעשן נאכן ערגסטע עבירה אויכעט דאס איז כל התורה כולה האט ער פארמאכט די טיר אזוי ארום אז מען מיינט דא דער פייער דער ברען ווי האט ער דערציילט ר' מענדל פוטערפאס דערציילט אז אין רוסלאנד אז די זעלנערס פון ניקאליי ימח שמו, זיי פלעגן לוחם זיין, ווען עס איז געווען די מלחמות מיטן שונא, איז די שטייגער איז געווען א גאנצע טאג איז מען געלאפן, געלאפן און געשאסן, געלאפן און געשאסן, לוחם געווען, ביינאכט איז מען צוריק געקומען, און זיי האבן דארטן געגעסן און געטרינקען די משקה, די בראנפן, זיי האבן געטרינקען אסאך בראנפן די אלע גוים, זיי האבן געטרינקען דארטן אסאך בראנפן. און אין די פרי האבן זיי זיך אויפגעהויבן און ווייטער געלאפן און געשאסן, אזוי איז געווען א גאנצע טאג געלאפן און געשאסן, ביינאכט האט מען געטרינקען בראנפן און געשלאפן. דאס איז געווען דארט, ס'איז געווען דארטן איינער זאגט ער, וואס איז געווען איינער פון די לוחמים, א גוי אזא מבני בניו של לוט, וואס ער איז צוריק געקומען דארטן, ער איז געקומען דארטן ביינאכט, געשלאפן און ער האט געטרינקען האט זיך אנגעטרינקען און יותר משכרותו של לוט, מער פון שכרותו של לוט, ער איז געווארן אנגעשיכור'ט, ער איז געווארן אנגעשיכור'ט, און אינדערפרי ווען אלע האבן זיך אויפגעהויבן האט ער זיך נישט געקענט אויפהייבן אפילו דעם קאפ ער איז געווארן אזוי שיכור, ער האט נישט געקענט אויפהייבן דעם קאפ אפילו. בקיצור מען האט אים געלאזט און זיי זענען ווייטער געלאפן שיסן, זיי זענען געלאפן ווייטער ביזן פראנט. ער האט זיך אויפגעכאפט ערשט ביינאכט, דאס איז געווען אינדערפרי, אינדערפרי האבן זיי אים אפגעלאזט און זענען געגאנגען ווייטער, ער האט זיך אויפגעכאפט ערשט ביינאכט, ער האט זיך אויפגעכאפט ביינאכט, אותו הלילה ליל שבת קודש היה, ס'איז געווען ליל שבת ווען ער האט זיך אויפגעכאפט, און ער כאפט זיך אויף און ער זעט קיינער נישטא און ער איז געווען הונגעריג, איז ער אריינגעלאפן צו עפעס א אידיש הויז, געווען א גוטע טשולנט אויפן פלאטע, א ברענעדיגע טשולנט. איז ער אריינגעגאנגען גענומען אפאר ניילאנען אנגעפילט אפאר זעקלעך טשונט און אוועק געלייגט אויף זיין פערד און האט אנגעהויבן צו לויפן. די פערד איז געווען אויף די פלייצע א קאכעדיגע טשונט האט אים געבריט איז ער געלאפן ווי א רוח איז ער געלאפן ווייל ס'האט אים געבריט און ער איז געלאפן צום סקענט אפשען געלאפן ער זאגט ביז צוויי שעה איז ער געווען מיט זיי איז ער געווען מיטן גאנצע עולם. און אבער דער פערד האט זיך נישט געוואלט אפשטעלן, צו ווייל עס האט אים אזוי געברענט, איז ער אריינגעלאפן מיט א מרוצה טרופה צום שטח האויב, צום שטח פון שונא. די שו, די שונא זעט עפעס איינער קומט דא אריין מיט אזא פערד מיט א, מיט אזא, מיט אזא ברען, האבן זיי מורא געהאט ווער ווייסט עס איז נישט עפעס א מתאבד, א מתאבד מיט חומר נפץ, מיט שארפע באמבעס דארטן.

דער שונא איז אנטלויפן שטענדיג. ער ברענגט אז שבע יפול צדיק וקום, ס'האט די יצר הרע זיבן נעמען, זאגט די גמרא אין סוכה, יא? ערל, טמא, צפוני, די אלע נעמען. שבע יפול צדיק, אבער דאס שוין מיט אלע זיבן נעמען האט אים שוין שוין יפול צדיק, אבער וקום גיב זיך א כאפ, מטבע של אש מיט א פייער. מיט א פייער. יא אזוי, מען הייבט אן. מען הייבט אן אביסעלע, דער ייטב לב זאגט זה יתנו מחצית השקל, שטייט מען גייט ליינען דעם שבת ונתנו איש כופר נפשו להשם מחצית השקל בשקל הקודש, טייטשט דער ייטב לב מורא'דיג ער זאגט אזוי, ונתנו איש כופר נפשו, איך דארף א כפרה אויף מיין נפש, די יצר הרע איז דאך א פייער, און איך בין א פלייש, ווי אזוי קען איך זיך עצה געבן מיט אים?

ווייל רבותי, דערנענטערן מיר זיך צו אזא גרויסן שבת, שבת שקלים, ס'איז דאך טאקע לאין כל חקר, איינער האט א חקר, איינער האט א הבנה בכלל וואס הייסט עס דער רבונו של עולם שווערט, א שבועה, אתה עומד וזוקף ראשן של ישראל אויף אזא שבת, דאס הייסט, א מינוט טאר נישט גיין צו גרונט אין אזא שבת, דער רבונו של עולם שווערט אתה עומד וזוקף ראשן של ישראל, ווער רעדט צו די שבת נאך שבת ראש חודש על אחת כמה וכמה, ס'איז דא א פון ר' חיים וויטאל ס'ווערט געברענגט ר' שריה דבליצקי ברענגט עס אראפ פון תלמידים פון ר' חיים וויטאל אין מעם לועז ווערט געברענגט פון ר' חיים וויטאל אז סגולה גדולה סגולה גדולה לקרוא ספר תהילים בראש חודש אדר אנקעטען, סגולה גדולה ליגט אויף אייך, איך ווייס נישט וואס סתם, אבער אין חוזה מלובלין שטייט אז רוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, זאגט דער חוזה מלובלין, נכסיו פון די מענטשן איז נישט גאלד און זילבער, נכסיו פון די מענטשן איז תפילות, נכסיו איז נכסה, תפילה בלחש, תפילה בלחש, רוצה שיתקיימו נכסיו, אסאך מאל א מענטש דאווענט און דאווענט און טאפט א וואנט, ס'גייט נישט, ער טאפט א וואנט, ס'גייט נישט. הרוצה שיתקיימו נכסיו דו ווילסט אז די תפילות זאלן נתקבל ווערן, זאגט ער יטע בהן אדר יתפלל עליהם בראש חודש אדר כי אז יפלא השם את תפילותיהם דעמאלט איז די אייבישטער מקבל די תפילות, ראש חודש אדר דעמאלט איז די אייבישטער מקבל דיין תפילה, ווייל ס'איז א ראש פון א חודש אשר נהפך מיגון לשמחה מאבל ליום טוב, איז דאך די גאנצע בתר רישא גרירא, אין דעם ראש ליגט דאך אלצדינג, מען דערנענטערט זיך צו גאר גרויסע טעג, גאר מורא'דיגע טעג. אבער מען דארף זיך אביסעלע אביסעלע רבותי אביסעלע א שאקל געבן ווייל מען ווייסט ווי האט יענער געזאגט עפעס איינער אין דעם בית שמש דארטן איז ער דארטן הייסט רב מרדכי הייסט ער געניג דער נאמען דער ערשטער נאמען געניג ער הייסט רב מרדכי ער וואוינט אין בית שמש און ער טוט אין אים איז זיין פרנסה ער טוט אין קבוצות אויף קברי צדיקים אין יוראפ אין יוראפ דארטן אין מארגן קברי צדיקים ממילא פליט ער אסאך ער פליט אסאך און ער פליט אסאך האט ער געקריגן אסאך נקודות ביי די ביי די פליען ביי די נסיעות די קריגן אסאך נקודות הייסט עס יא איז די נקודות ממילא האט מען אים מודיע געווען אז דו וויבאלד דו האסט אזויפיל נקודות צובר געווען קענסטו קריגן וויבאלד דו האסט אזויפיל נקודות קענסטו פאר הונדערט שקל קענסטו קריגן א טיקעט אין ביזנעס קלאס אין ביזנעס קלאס, אין די ערשטע מחלקה, וואס איז, כדי דער עולם זאל פארשטיין, וואס טוט זיך אויף א פליגער, דארף מסביר זיין דעם עולם, איך בין קיינמאל נישט געווען אויף א פליגער, אבער דער עולם זאל פארשטיין, אז אין, עס איז דא א פשוט'ע מחלקה, וואס דארטן איז יושבים צפופים און משתחווים צפופים, יא, אלע, ווייטער איז דא א ביזנעס קלאס, וואס דארטן זיצט מען אזוי בהרחבה, בהרחבה גדולה. אבער שפעטער איז דא מחלקה ראשונה, וואס דארטן די בענקלעך ווערן ווי בעטן און משרתים זענען משרת פון אלע זייטן, און ווען דו גייסט אריין גייסטו אריין, גייסט נישט אריין מיט די אלע, מיטן גאנצן עולם, די משרתים קומען נעמען דיר אראפ די רענצלען, יא, איך מיין דארטן נעמט אריין מיט די רענצלען. בקיצור, דער ר' מרדכי מאכט ער פאר הונדערט שקל קען איך איינמאל פילן א גביר, איינמאל זיך פילן ווי א גביר פאר הונדערט שקל, הא! ער האט זיך געגרייט, ער האט אפילו נישט געקוקט, דער עולם גייט אריין אין די אנדערע טיר, די גאנצע עולם האט אפילו נישט געקוקט אויף זיי, ער איז דאך א גביר, און טאקע איז געקומען אפאר משרתים און האט אים אפגענומען די רענצלען, און ער איז ארויפגעגאנגען ממש ווי א גביר, און ער קומט אן דארטן, ער גייט דארטן ארויף אויבן אויפן. ס'איז א מקום מכובד דארטן, די בענקל ווערט ווי א בעט, ער זיצט דארט געקוועטשט אויף אלע קנעפלען, ארויף, אראפ די בענקל, ממש ווי א מלך, ער האט זיך געפילט אין די וואלקענעס תרתי משמע, זאגט ער, געווען, ער שטייט בין שמים לארץ, זאגט ער, וויפיל די פליגער איז ארויף, האט ער געפילט ער גייט נאך מער, אה, אלע משולחים פון די זייטן, פלאי פלאים, ער זאגט ער האט געפילט ממש ווי א גביר, האט זיך געפילט א גביר, האט זיך געפילט אזוי גוט. זאגט מיר דער מרדכי אזוי, ס'איז געווען איינער פון אונטן, פון די פשוטע מחלקה, וואס האט זיך אין סאבא לאפשע, האט געוואלט זען וואס טוט זיך דארטן ביי די מחלקה ראשונה, האט געוואלט זען וואס ס'גייט פאר. איך ווייס נישט צו אלס סקרנות האט ער געוואלט זען, צו ער איז פשוט געפארן מזכה זיין א עולם מיט הכנסת כלה אין אמעריקע, האט ער מחליט געווען אפשר אנהייבן די ארבעט שוין אויפן פליגער, איז ער, בקיצור האט ער געגעבן א ריק אוועק דארטן דעם פארהאנג, דער פארהאנג, לעבן די מחלקה ראשונה, האט ער געגעבן אזא ריק אוועק דעם פארהאנג, און האט געזען די ר' מרדכי ליגט דארטן, האט געזאגט, אה! סתם א שלעפער! אה! סתם א שלעפער! אה! זאגט מיר ר' מרדכי, איך האב געמיינט, פלוצלינג האב איך געפילט אזא גביר, פלוצלינג אזא ארעמאן, געמאכט פון מיר אזא שלעפער, איך האב געפילט מ'האט ארויסגענומען די לופט פון דעם באלאן, ער זאגט, ווען ס'וואלט געווען דארטן א פענסטער, איך האב געקענט זיך אראפווארפן, איך האב מיך מ. ער האט מיר געמאכט פון אזא גביר, איך האב זיך געפילט אזא גביר, און פלוצלינג אזא אה, סתם א שלעפער. זאגט ר' מרדכי, איך האב זיך דעמאלטס אויסגעלערנט אזוי, קענסט זיצן אין ביזנעס קלאס, קענסט זיצן אין מחלקה ראשונה, אין פירסט קלאס, קענסט זיצן ווי דו ווילסט, כל זמן דיין חשבון באנק איז נישט אין די הייעך, איז בת קול מכרזת ואומרת, אוי סתם א שלעפער, ס'וועט דיר גארנישט העלפן זיצן אין ביזנעס קלאס. במה דברים אמורים רבותי. אונז דערנענטערן מיר זיך צו א שבת ראש חודש אדר, שבת שקלים, משה רבינו עומד שם וזוקף ראשן של ישראל, טאמער דו וועסט נישט זעהן דיין חשבון דארטן, ווי האט ער געזאגט די חשבון באנק, דיין חשבון הנפש אזא מסודר'דיג אביסל, בלייב, איז בת קול מכרזת ואומרת סתם א שלעפער, איז בלייבט מען א שלעפער פון גארנישט מיט גארנישט, איר ווילט איז דאס, אויסנוצן, ווען מען גייען נאר אויס אויף אזא, דא עפעס אזא מאמר, דער רבש"ע האט דאך געזאגט קשה עלי פרידתכם, דא א מאמר, אז פרידתכם איז מלשון פרדה. א פרדה איז דאך אינו מוליד, אינו מוליד, דער רבש"ע זאגט קשה עלי, ס'איז מיר שווער אז פרידתכם אז ס'קומט אזא שבת און פרידתכם, ס'בלייבט א אינו מוליד, ס'קומט גארנישט ארויס פון דעם. ניץ אויס, פלאקער אריין, חידושי הרי"ם זאגט שקלים מלשון שקל ונטל, נעמט זיך אין די הענט אביסל, הארעוועט מיט זיך אביסל. אז מ'קען אויסנוצן אזעלכע גרויסע זמנים.

גיב דא א קלאפ יא אלע איבער דרײַ הונדערט דרײַ און פֿערציק בקשות אזא ראש חודש אדר וואס דו הערסט דאך אלע אלע תפילות ווערן נתקבל, גיב זיך א גיב זיך א שאקל אביסל. און פארשטייט זיך רבותי נאר מיט א גרויסע שמחה באקאנטע אימרה פון אמרי חיים, מען קען דעם מאמר פון אמרי חיים וואס זאגט אז פרשת משפטים מוז פאלן אדער שבת מברכים אדר אדער שבת ראש חודש אדר. אלע יאר. אלע יאר. און ווען ס'דא אדר א' אדר ב' איז עס אדר א'. אבער ס'מוז זיין שבת משפטים אדער מברכים אדר אדער ראש חודש אדר. זאגט ער ואלה המשפטים רש"י זאגט חזל זאגן וואס זאגן חזל כל מקום שנאמר אלה פוסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים. האט געזאגט די אמרי חיים אזוי ווען א איד זינדיגט איז אים טונקל. ס'איז אים טונקל. ער טוט תשובה ווערט אים לעכטיג.

און עס דארף זיין אזוי ריכטיג מיט א שמחה, נישט ווי ווי האט יענער געזאגט דארטן, מען זאגט דארטן עפעס א ירושלימ'ער איד דארטן איז געווען א בעל חוב, און געהאט אסאך חובות, און זיך געדרייט אזוי צובראכן, האט איינער געזאגט מען דארף זיין בשמחה, היינט שבת, היינט חודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, מען דארף זיין בשמחה, אוי זאגט ער, אוי נאך א חוב, און נאך א חוב, נאר נאר צו וויסן טאקע מרבים בשמחה מיט אן אמת? החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה מאבל ליום טוב שטייט אין צמח צדיק ברענגט פון אהבת שלום אז אדר ראשי תיבות רעוא דרעוין אשתכח א גאנץ גאנץ חודש אדר אבער איינער פרעגט וויאזוי מאכט מען דאס בשמחה וויאזוי נעמט מען דעם חברותא רב שמחה וויאזוי נעמט מען אים דא איז דא א איד אין בני ברק

איך בין געווען שוין אסאך מאל, און נאר ווען יואל איז דא. דער מענטש אבער די שמייכל פון זיין פנים גייט נישט אראפ. פריילעך, פריילעך, נעבעך א ניוון שרירים, וואס נעבעך די גאנצע גוף, די גאנצע שפיטאל אויף זיין גוף, די גאנצע אלע מכשירים אויפן גוף, און די שמייכל גייט נישט אראפ. איך וויל פארליינען א לשון, רבי יואל לעווי האט שוין ארויסגעגעבן כמה וכמה חוברות פון אים, ספרים פון אים, ס'הייסט רמזי מחשבה, רמזי מחשבה.

זאגט ער ווייל זיין בשמחה ווענדט זיך נישט אין איין זאך, ווענדט זיך נאר אין מחשבה פונעם מענטשן. ס'ווענדט זיך נישט אין קיין מענטשן, ער זאגט אז ער האט דאס געזען זייט דער רבונו של עולם האט אים געגעבן די מתנות מופלאות, אזוי רופט ער עס אן זיין פעקל נעבעך, זיינע מתנות מופלאות, ער קען זיך נישט רירן, ער קען נישט זיצן אפילו נעבעך, זייט דער רבונו של עולם האט אים געגעבן די מתנות מופלאות האט ער געזען אזוי, אז שמחה העט זיך ווענדן נאר אין איין זאך, אין דיין מחשבה צי דו ביסט טראכסט אויף גוטע זאכן, צי די צי דיינע מחשבות, דיינע מחשבות ברענגען שמחה העסטו זיין בשמחה, און ס'ווענדט זיך נישט וואס דו האסט און וואס דו האסט נישט, זאגט ער קוק זיך ארום וועסטו זען אז דא מענטשן וואס האבן אלעס אלעסדינג און מיטן נאז אראפ, ער איז צובראכן, פארוואס איז ער צובראכן? ער ווייסט נישט ער איז צובראכן. מ'זעהט דאך עס בחוש. מענטש א א זאגט ער איז החושב, איינער וואס טראכט, שאם ישלים לו הקדוש ברוך הוא את כל חפציו שהוא משער לעצמו שחפץ בהם. ער מיינט אז טאמער דער אייבערשטער וועט אים געבן אלעס וואס ער דארף, ער דארף דאס, ער דארף דאס, און דעמאלטס וועט ער ווערן פרייליך, רק אז יוכל להיות בשמחה, טועה הוא, האט ער א גרויסן טעות. ווייל כל אחד יוכל להביט מסביבו ולראות. אז ס'דא אנשים שכאילו יש להם די מחסורם, זיי האבן כאילו אלצדינג ופניהם עצובות זענען צובראכן, דו ווייסט פארוואס? און פון די אנדערע זייט זאגט ער גיב א קוק איך בין פרייליך, איך בין פרייליך, זאגט ער ווייסט פארוואס? ווייל נאר די מחשבה דא וועט באשטעטיגן צו זאל זיין בשמחה צו נישט, כי אין שום דבר יכול להביא שמחה לאדם אם לא שבמחשבתו הוא מכניס לעצמו מחשבות של שמחה. אז די וועסט אין קאפ אריינלייגן מחשבות פון שמחה וועסטו ווערן פרייליך, און און און און כשיאמין במחשבתו, זי זיך הייבט אן מסביר זיין אביסל מיט, כשיאמין במחשבתו שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בשבילו הכל הוא לטובה, אז די וועסט אנהייבן צו טראכטן וואס די אייבערשטער מאכט פאר דיר איז לטובה, ואין שום דבר רע יכול לצאת מאיתו חס ושלום. יעצט הערט וואס ער זאגט, ואומר לכם זאת. מה שאני רואה ומרגיש מאז שהקדוש ברוך הוא שלח לי מתנות נפלאות, לא עלינו די אלע מתנות, לא עלינו ולא עליכם, זאגט ער, מאז שהקדוש ברוך הוא שלח לי מתנות נפלאות, אין שום דבר האב איך געזען שיכול לעצור את השמחה לאדם, גיב א קוק איך בין פרייליך, אין שום דבר שיכול, המחשבה ורק המחשבה של אדם מחליט האם יהיה בשמחה או שיהיה בצער, די מחשבה וויאזוי דו האסט עס אנגעהויבן, וויאזוי דו וועסט טראכטן.

אויף דעם ביסטו באלעבאס, און ויכול הוא להת לחשוב ולהתבונן בטובות הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, און ולראות בחוש איך שבכל צעד ושעל הקדוש ברוך הוא נמצא סביבו, ואין הקדוש ברוך הוא עוזב את אף אחד אפילו לא לרגע קט. רבונו של עולם נאר שפע מיין מינוט, א מענטש זאל אזוי שרייבן רבותי, איינער קען נישט ריקן א פינגער, איך דאכט אז מען וועט אים נישט קענען אריינקוקן אין פנים, הא? איין פינגער, דא שטייט א מענטש וואס די גאנצע גוף קען ער נישט ריקן. מען הערט וואס ער שרייבט אז נאר די מחשבה וועט באשטעטיגן צו זיין בשמחה. פארשטייט זיך, ער מיינט ווייל די חשבון באנק וועגן דעם איז ער צעבראכן. האקט נישט אין קאפ. דער האקט נישט די חשבון באנק. זאל זיין די חשבון באנק אויפן בעסטן אופן, אלע איברים זאל זיין ביי אונז אויפן בעסטן אופן, אלעס זאל זיין אויפן בעסטן אופן. אבער מען זאגט בשמחה און א מענטש זאגט. ווען איך זאל האבן דיין חשבון באנק וואלט איך אויך געווען בשמחה, קומט דער רבי יצחק מרדכי און זאגט ס'איז נישט ריכטיג, האסט א טעות, ווייל דיינע מחשבות דאס וועט באשטעטיגן צו זאלסט זיין בשמחה, נאר דיינע מחשבות אז דו וועסט טראכטן ווי אזוי צו זיין דאס וועט מאכן בשמחה צו נישט. בקיצור איז ער מסכם סוף דבר אק א מענטש זאל זיך, סוף דבר הכל תלוי במחשבותיו של אדם, און במחשבתו הוא מחליט אם להיות עצוב ומדוכא, או להרים את רוחו ולהיות בשמחה ולחיות חיים רוחניים ומרוממים. נאר נאר אזא איינער ווי עם קען שרייבן אזא זאך, אבער די געדאנק איז דא שטעקט עפעס, מ'וועט גיין זיין בשמחה, בכלל ווען א מענטש זאגט איך האב דיר געהאט דערציילט עפעס א ווערטל נישט א ווערטל א ווארט א מעשה שלא היה ושלא נברא אבער אז מ'דארף זיך מתבונן זיין אין אזא מעשה ס'איז געווען א אינגערמאן א אינגערמאן איז געווען אזוי צעבראכן אז קיינער קוקט נישט אויף אים אין כולל קיינער רעדט נישט מיט אים, אין כולל קיינער רעדט נישט מיט אים, איך גיי אפילו אין די גאס, א אינגל אפילו בעט מיר נישט אריבער גיין די כביש, קיינער, אין טרעפן צימער, קיינער פרעגט מיר נישט וואס מאכסטו, איך קום אריין אין שטוב, קיינער רעדט נישט צו מיר, א וואנט בין איך, וואס בין איך א וואנט געווארן, איך בין אזוי צובראכן, צושטאכן, צופליקט, צוקנאקט, איך האב נישט געקענט מאכן דעם ארבעט מיט שמחה. ער האט געזען עפעס א פירסום א פירסום אז ס'איז דא עפעס א געשעפט וואס פארקויפט קאפעליטשן, קאפעליטשן. און ער האט געהאט א קאפעליטש וואס איז אריבער געגאנגען צען דורות אויף דעם וואס דאס, האט ער מחליט ער דארף אויך גיין קויפן א קאפעליטש. שוין, ער איז אריין געגאנגען פרעגט א קאפעליטש, וועלכע קאפעליטש, זאגט ער איך דארף משופרא דשופרא די בעסטע שענסטע קאפעליטש. זאל אויסזען א מענטש, ער איז געווען אזוי מדקדק, איך וויל אויסזען, זאגט ער עס קאסט אסאך געלט, אקעי איך האב געלט. מען האט אים ארויסגענומען טאקע די שענסטע קאפעליטש האט עס געמאסטן פלאי פלאים ער האט מחליט געווען אז היות ער האט דא א נייע קאפעליטש אזא שיינע וואס זאל איך עס שלעפן אהיים איך גיי דאך א קאפעליטש פון צען דורות שוין איך לאז דא איבער דעם קאפעליטש דעם אלטן קאפעליטש האט זיך אנגעטון ער איבערלאזן דא די אלטע קאפעליטש אנטון די נייע קאפעליטש אזוי טוט ער אזוי האט ער געמאכט ער גייט ארויס אין די גאס וראה זה פלא, ער גייט ארויס אויפן כביש, א אינגל בעט אים נעם מיר אריבער, אפשר ווילסטו מיר אריבער נעמען דעם כביש, ער גייט א צווייטן, וואס מאכסטו יאנקל, וואס הערט זיך, א צווייטער רעדט צו אים, ער גייט אריין אין כולל, איינער גייט צו אים, אפשר קענסטו מיר מסביר זיין טירת כסף, איך פארשטיי נישט די טירת כסף, אלע האבן אנגעהויבן צו רעדן צו אים, ער גייט אריין אין שטוב אין טרעפן צימער, די שכנים פרעגן וואס מאכסטו, עפעס גוטס, פלוצלינג אויפן כביש בעט מען אים אריבער גיין, קיינער האט נישט גערעדט צו אים ביז היינט, אלע רעדן צו אים.

למחר נודע הדבר? ער האט זיך געוואלט אין געשעפט אנטון די נייע קאפעליטש איבערלאזן די אלטע, האט ער געמאכט א טעות, ער האט אנגעטון די אלטע און איבערגעלאזט די נייע. ער האט אנגעטון די אלטע און ער האט איבערגעלאזט די נייע. וראה זה פלא, פלוצלינג א קינד אין גאס האט מען שוין געפרעגט וואס, אריבערגיין די כביש, אין כולל האט מען שוין געפרעגט אויפן טירת כסף, אין טרעפן צימער האבן שוין אלע געזאגט שלום, וויאזוי איז דאס געשען? וויאזוי איז דאס געשען? ווייל אין די רגע וואס דו האסט מחליט געווען מיט א נייע קאפעליטש איך בין א מכובד, ממילא האבן שוין אלע גערעדט צו דיר אויך אזוי. ער האט געהערט דעם בת קול. ער האט געהערט זיין בת קול זיין מחשבה וואס איז דא זאגט ער בשמחה אותיות מחשבה נאר דיין מחשבה וועט מאכן די שמחה אז דו העסט זיך מחליט זיין אז דו העסט זיך מחליט זיין ווי דער שפת אמת זאגט דארט אין פרשת שלח ער זאגט דארט וכן היינו בעיניהם די מרגלים האבן געזאגט וכן היינו בעיניהם ונהי בעינינו כחגבים, און ס'איז געווען ביי אונז כחגבים, און וכן היינו בעיניהם. אין מדרש שטייט אז דער רבונו של עולם זאגט ונהי בעינינו כחגבים ויתרתי, אויף דעם בין איך מוחל. וכן היינו בעיניהם בין איך נישט מוחל. איך האב אים געמאכט ווי מלאכים ביי זיי, אפשר האב איך אים געמאכט ווי מלאכים ביי זייערע אויגן, וואס זאגסטו וכן היינו בעיניהם כחגבים? כ'האב געמאכט ווי מלאכים. פרעגט דער שפת אמת, כ'פארשטיי נישט, רשי זאגט אויפ'ן פלאץ אז זיי האבן געזאגט וכן היינו בעיניהם אז זיי האבן געהערט, זיי האבן געהערט ווי די מענטשן רעדן נמלים מטיילים בכרם, זיי האבן געהערט נמלים, און ווי אזוי קענסטו זאגן, וואס זאל איך מיינען אז איך בין א מלאך? זאגט דער שפת אמת, וואס דו טראכסט אויף זיך דאס הערסטו אז יענער רעדט, אז דו האלטסט זיך פאר א חגב, הערסטו אז יענער זאגט אז נמלים מטיילים בכרם, אויב דו פילסט זיך מיט א נייע קאפעליטש, פלוצלינג איינער פרעגט דיר פשט אין טורי זהב און איינער א אינגל בעט דיר אריבערפירן דעם כביש, וואס דו טראכסט, דיין מחשבות דאס מאכט די שמחה. און ממילא רבותי ווענדט זיך עס נאר אין די ווייטאמין בי, אין הדבר תלוי אלא בי. שוין רבותי, ווי זיי זאגן אז ר' שאול ידידיה מאדזשיצער, ידוע ער איז געווען ביי די מלחמה אנטלאפן קיין ווילנע, די גאנצע עולם ביי מלחמה איז דאך געווען פארדאגה'ט צושרויפט זענען אלע געווען, און ער איז געווען בשמחה, ידוע איז געווען בשמחה, מען האט אים געפרעגט ווי, דו דאגה'סט נישט? אוואדע, איך האב אויך א שטוב מיט קינדער. אבער איך האב א רענצעלע ווי איך לייג אריין די דאגות. איינמאל א טאג, אויף א האלבע שעה מאך איך עס אויף, אבער שפעטער פארמאך איך עס. איך היט, איך היט, איך היט שטארק אויף דעם, צו פארמאכן גוט די דאגות. יא, יא. מ'דארף עס קאנען, אבער אזוי, וויאזוי מען זאגט אין ירושלים, אז דאגה איז אותיות, ראשי תיבות א' ג' ד' ה'. נישטא קיין ב', אז ס'איז דא בטחון, נישטא קיין דאגות. אין ירושלים פלעגט מען זאגן אז א נס אז דאגות העלפט נישט, גיב א קוק אז ס'העלפט נישט, גיב א קוק ווי מ'דרייט זיך ארום, ווען ס'וואלט געהאלפן השם ישמרנו. ממילא איז מרבין בשמחה איז דא א לשון דארט אין די שימלויער רב, רבי שלמה זלמן עהרנרייך איז געווען דער שימלויער רב פארן קריג, איז זיין זון שרייבט דארט אין הקדמה, ברענגט ער דארטן, תולדות רבינו דארטן א הקדמה פון. שרייבט ער דארטן אזוי, זכורני, דער זון שרייבט, איך געדענק, שאמר לי לפני, האט אים געזאגט פארן חופה, האט אים געזאגט אזוי, אז זיין טאטע האט אים אנגעזאגט, דער שימלויער רב, האט אים געזאגט פארן חופה, שמע נא בני, מיום עמדי על דעתי, לא היה לי אף יום מנוחה אחד, איך האב נישט געהאט איין גוטן טאג אין לעבן, דאס ווייסטו, אזוי האט ער געזאגט פארן זון, איך האב איין גוטן טאג נישט געהאט, והלא אתה יודע מה שעבר עלי בימי חלדי, דו ווייסט וואס איז מיר אריבער אויפן ואף על פי כן, א, אם ראיתני פעם אחת חס ושלום בעצבות, האסט מיר געזען איינמאל בעצבות? לא! כי תמיד הייתי בשמחה. זכור בני ואל תשכח דברי אלה, גיי צו די חופה. אזוי האט ער אים געשיקט צו די חופה. זאלסט געדענקען דאס וועסטו קיינמאל נישט פארגעסן. דו ווייסט וואס איך בין אריבער איך האב איין גוטן טאג נישט געהאט. האסטו מיר געזען אמאל בעצבות? ניין! זכור בני ואל תשכח דברי אלה, יעצט גיי צו די חופה.

פארשטייט זיך אויף דעם דארף מען א אויף דעם דארף מען נאך מתפלל זיין זעט איר יא איז דא א בריוו פון צמח צדק אין אגרות קודש ד' די ד מען זעט פון דעם פון דעם פון דעם תשובה פון צמח צדק זעט מען וואס יענער האט געשריבן ער שרייבט אים אזוי על דבר מבוקשו אבער דו האסט געבעטן נידון המורך לב מורך מיט א ענדע כף צום סוף א מורך לב די צעבראכן צעבראכנקייט הגם על חינם ממש בחינם ער צעשטאכן פאר גארנישט לא מנעתי מלכתוב בזה אשר על לבבי, איך מוז דאס שרייבן וואס איך האב אויפן הארצן, אז וודאי שיש לבקש מה' על שמחת הנפש, מען דארף אויף דעם בעטן פון אייבערשטן, פונקט ווי בעטסט רפואה, דארפסטו דאס אויך בעטן, כמאמר דוד המלך עליו השלום, האט געבעטן שמח נפש עבדך, כי אליך ה' נפשי אשא. וכן זאגט דאך ביי השיבה שופטינו והסר ממנו יגון ואנחה. דער עולם כאפט נישט אז ס'איז א תפילה דא, פארשטייט? ווען ס'וועט ווערן א ניגון דער שמח נפש עבדך וועט מען נישט מאכן פון דעם א תפילה. פארשטייט איר וואס איז א ס'איז א תפילה כאילו מ'דארף אויף דעם דאווענען יא מאך נישט דאווען אויף דעם. און פארשטייט זיך רבותי אבער דאס איז נאר ווען ס'קומט מיט די פינטעלע אמונה. ווייל ווען א מענטש לעבט ער ווייסט אלץ פון בורא עולם דא א ספר אזור אליהו א תלמיד פון קאצקער רעבן שרייבט ער די וואכעדיגע סדרה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם רשי הקדוש זאגט מה ראשונים מסיני אף אחרונים מסיני די ואלה המשפטים פונקט ווי ראשונים מסיני אזוי זענען זיי אויך פון סיני ווער האט געהאט א הוה אמינא נישט דארפסט א לימוד אויף דעם? ואלה המשפטים ואו מוסיף ואלה מה ראשונים מסיני אף אחרונים מסיני, ווען נישט דו האסט געהאט א הוה אמינא משפטים זענען נישט מסיני? זאגט ער ניין ניין ניין דו האסט געהערט יענע וואך אנכי השם אלקיך, האסט געהערט אז די אייבערשטער פירט די גאנצע וועלט, זאלסטו וויסן ואלה המשפטים איז דאך סדר נזיקין, איינער האט דיר געשעדיגט, איינער האט דיר גע'גנב'עט, זאלסטו וויסן זיינע גניבות וואס ער האט דיר גע'גנב'עט וואס ער האט דיר מזיק געווען ס'איז אויך מסיני ס'איז פון הימל ס'איז פון הימל געווען געשריבן אז ער זאל דיר גנב'ענען און זאלסט טרעפן שפעטער די גנב און וועט ער דיר באצאלן כפל מיט ד' וה' אלץ איז מסיני דאס זאלסטו לעבן יא יא דאס אז דו גייסט אהין און אהער דאס זאלסטו וויסן זאגט ער משפט ואלה המשפטים דאס איז די משפטים מסיני משפטיך תהום רבה אזוי ווי אויף א תהום האט מען נישט קיין חקר משפטי משפטי השם האסטו נישט קיין חקר אבער אבער דאס וויסן אז אלץ איז קצרה רק דאס לעבן ווי די חפץ חיים טייטשט די וואכעדיגע סדרה שטייט א פסוק פאר שני ורפא ירפא אלע ווייסן ורפא ירפא די גמרא אין בבא קמא פ"ה וואס לערנט ארויס די גמרא אין בבא קמא פ"ה ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות ווער עס געדענקט די לשון רשי הקדוש דארטן רשי זאגט אין החובל זאגט רשי ולא אמרינן, איך וואלט געמיינט, רחמנא מחי ואיהו מסי, וואס דארפסטו האבן א לימוד אז מען מעג זיך היילן פון א דאקטאר, ווייל איך וואלט געמיינט אז מען טאר זיך נישט היילן, דער רבונו של עולם האט דיר געגעבן א מכה, וואס גייסטו זיך אויסהיילן? ולא אמרינן, רחמנא מחי, דער רבונו של עולם האט געשלאגן ואיהו מסי היילט זיך אויס? פרעגט דער חפץ חיים, דער עולם ווייסט ווי עס שטייט רפא ירפא. די אנהייב פסוק איז וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות ונפל למשכב, שטייט ווען א מענטש האט איהם געשלאגן, נו וואס האב איך געהאט, איז דאך עס נישט רחמנא מחי פרעגט דער חפץ חיים, ס'איז נישט די אייבישטער האט געשלאגן, א מענטש האט מיר געגעבן א זעץ, איז זאל איך נישט טארן גיין צו א דאקטאר, אויף דעם דארפסטו ורפא ירפא, אויף דעם דארפסטו ניתנה רשות לרופא, די רשות לרופא לרפאות, ס'איז דאך נישט די אייבישטער האט מיר עס געשיקט, די א מענטש האט מיר עס געמאכט.

ואשר לא צדה, אז דו ביסט נישט מצדד, אז דו נעמסט נישט קיין שום צד צו דער צו יענער, עס איז נישט ער און נישט דער, נאר דו פארשטייסט והאלוקים אנה לידו, ס'איז פון בורא עולם אליינס! דעמאלט ושמתי לך מקום, אשר ינוס שמה וואס דו וועסט פטור ווערן פון די אלע זאכן, אזוי ארום און ארום, און דאס איז דאס איז ראש חודש אדר, די גמרא זאגט אין ביצה ט ו, הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנאמר אדיר במרום השם. איז רש י הקדוש זאגט יטע בהן אדר, זאגט רש י, אדר לשון חוזק, טייטשט דער שפת אמת, לשון חוזק, זאלסט זיך מ ר, דו ווילסט שיתקיימו נכסיו? דו ווילסט האבן א ברכה אין דיין נכסים צו זען רוחניות און גשמיות? חוזק, זאגט רש י, זאלסט זיך מחזק זיין שטענדיג, אז שנאמר אדיר במרום השם אז אלץ די אייבישטער, אז ס'איז נישט איך, ווייל ווען מ'וועט זיך איינרעדן ס'איז איך, וועט מען אויסזען ווי די איך קוקט אויס. אז דו פארשטייסט ס'איז נישט איך און נישט יענער מאכט מיר נישט דער איז אלעס נאר אדיר במרום השם הרוצה שיתקיימו נכסיו אז דו ווילסט האבן א קיום דיינע נכסים רוחני און גשמי די זעלבע ווארט האט בני יששכר אויך אז חוזק שנאמר אדיר במרום השם דאס איז מחזק זיין גוט דעם אדיר במרום השם דאס איז חודש אדר מען האט געזען מיט אפענע אויגן אז די אלע זאכן וואס דרייט דא א מגילה פון שנת שבע מיט אלס דינג שאין כאן המקום להאריך אבער דאס דאס איז די גאנצע מגילת אסתר אז אז אז אז אלס דרייט זיך נאר מען זאגט עפעס א פלא פון א ווארט, דער עולם ווייסט אז אין גאנצע ספר תורה, די אלע בעלי קורא'ס ווייסן איך בין אויך א בעל קורא, ס'איז נישטא די ווארט בעל הבית נאר איין מאל די וואך, ווי? ביי שומרים שטייט ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו וואס איז טייטש בעל הבית? ווער איז דאס די בעל הבית? די שומר.

און עפעס ארום און ארום. ווען די מענטש ווייסט אז ער איז א שומר אויף די געלט, איז די גאנצע פרשת משפטים, כ'האב שוין אמאל נאכגעזאגט פון יסוד האמונה עמוד העבודה, ס'איז א גאנצע מערכה וואס ער האט אויף אמונה בטחון, ער גיבט א שליס אויס, ס'איז כדאי דער עולם זאל עס קוקן און מ'דארף עס לערנען אזא שטיקל, ער זאגט אזוי כללא דמילתא, כלל פון די גאנצע מערכה, ס'איז א מערכה פון סאך בלעטער. איז כללא דמילתא, מיום בריאת העולם ועד עכשיו האט נאך קיינער גארנישט פארדינט, נאך קיינער האט נישט גארנישט שאדן געהאט, האסט מיר גארנישט געגעבן, האסט מיר גארנישט צוגענומען, האסט מיר גארנישט צוגענומען. אזוי? איז אויב אזוי פארוואס איז דא בבא קמא ובבא מציעא ובבא בתרא פרשת משפטים און סנהדרין חושן משפט? פאר איינער וואס האט נישט גענומען. און עס האט אים אינהאלט נישט צוגיין צו בית דין וואס איז דיר באשערט עס מוז צוריק קומען ביז ראש השנה און וואס איז נישט באשערט איז אפילו וועסט עס פארדינען אין בית דין עס שפעטער מוזן ארויס גיין ביז ראש השנה אדער אין שפיטאל אדער אין תפיסה אדער אין גייגערס אדער מיט רייפעס ערגעץ וועט עס מוזן ארויס גיין און ממילא פארשטייט דאס איז דער וואס וואס ער שרייבט נישט ווי איך האב עס איך האב געזאגט וואס נישט שטוקען אמין ער שרייבט ווייל די אמונה איז שוואך דערפאר האט מען געדארפט מאכן חושן משפט בייס רוה ווייל די אמונה איז שוואך קענסט שלאפן ביינאכט גייט צו צום רב

ווי זיין יארצייט איז ווען? כ"ה שבט. איך ווייס נישט, כ"ה שבט איז די יארצייט. איך ווייס איין זאך ווייס איך, אז דאס מוז זיין פרשת משפטים, ווייל ס'איז א דבר ידוע אז נאכן, נאך זיין הסתלקות, נאך סתימת הגולל, געווען אן אסיפה פון די תלמידים, זיי האבן געזען, מאכט חשבון, אז ביז משיח'ס טאג, זיין יארצייט מוז פאלן פרשת משפטים. ביי שנה מעוברת, א שנה פשוטה, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך. און זיי האבן דעמאלטס געזאגט אלע תלמידים, ווייל דאס איז ער געווען. און זיי האבן פייער דאך געווען אויף הן צדק ולאו צדק, נשאת, משא ומתן באמונה, ס'איז פייער. דאס איז די גאנצע, די הן, א הן, יא זאל זיין יא, די ווארט זאל זיין א ווארט. משא ומתן באמונה. עד כדי כך די וועלט זאגט א ווערטל.

אוודאי משא ומתן באמונה איז די גרעסטע זאך, אבער טאמער ער האלט ביי די הויכע מדריגה ווי משא ומתן באמונה איז א שאד ער זאל זיצן אין געשעפט זאל בעסער אריינגיין לערנען צוועלף שעה אז ער האלט ביי אזא הויכע מדריגה, פארשטייט? און דאס איז געווען זיין הגדרה, אז די געדאנק איז רויטיש איז קיין מער נחוץ אבער דאס איז א באזונדערע זאך איט אבער אין אדר זיי זאגן דאך אדר ראשי תיבות ראש דברך אמת אז צו זיך פירן מיטן אמת איז דעמאלטס פירט זיך אלץ ווייל די וועלט זאגט את כל היקום אשר ברגליהם זאגט די גמרא אין פסחים קי"ט את כל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו זאגט נאך א ווארט אשר ברגליהם ווייל שקר אין לו רגליים אמת יש לו רגליים דו ווייסט ווען די ממונו של אדם ווען ס'איז אשר ברגליהם טאמער דאס וועט בלייבן ביי דיר נאר טאמער ס'אמת יש לו רגליים אז טאמער ס'שקר וועט עס נישט בלייבן ביי דיר מיט שקר קען עס נישט בלייבן את כל היקום אשר ברגליהם נאר אויב ס'מיט אמת יש לו רגליים און רבותי דאס איז א מדרש וואס איך גיי אייך יעצט זאגן ס'א מדרש א ילקוט אין בראשית נ"ו הערט א מורא'דיגע מדרש כ'מיין אז צו דעם, מער פון דעם מדרש דארף מען שוין גארנישט מוסיף זיין אויף דעם ענין. דער מדרש דערציילט אזוי, ווען די אלע חיות מיט עופות זענען אריינגעגאנגען אין תיבת נח, האט דער שקר אויך געוואלט אריינגיין אין תיבה. אמר לו נח, אינך יכול להכנס, דו קענסט נישט אריינגיין דא, אלא אם יש לך בן זוג, דו מוזט ברענגען א בן זוג. זאגט דער מדרש, יצא השקר ופגע בפחתא, ווער איז דאס פחתא? פ' ח' ת' א', פחתא די וואס איז ממונה אויף אלע הפסדים אויף אלע נזקים, און ער האט אים געפרעגט ווילסט זיין מיין בת זוג, אמרה לו האט דער פחתא אים געפרעגט מה תתן לי וואס וועסטו מיר באצאלן פאר דעם, השיב לו השקר, האט דער שקר געענטפערט אזוי זאגט די מדרש, שקר האט געענטפערט פארן פחתא ער זאגט מבטיח לו בשכרו, אז פון היינט וואס ער פארדינט פון שקר וועט פחתא נעמען, וואס איך פארדין קריגסטו. פחתא דאס איז דער וואס איז ממונה אויף הפסדים מיט נזקים, זאגט ער, האט אים צוגעזאגט אויף וואס איך פארדין גייסטו צו קריגן, האבן זיי מסכים געווען אויף א שידוך, זיי אריינגעגאנגען ביידע צום תיבה, נאכדעם זיי ארויסגעגאנגען פון תיבה, דערציילט דער מדרש, אזוי דערציילט דער מדרש, האט דער שקר אנגעהויבן צו ארבעטן, החל אוסף ממון הרבה, אסאך געלט, און דורך די שקרים און מרמה. און די פחתא האט אויך בשלו, זי האט מפסיד געווען די אלע געלטער, אלע געלטער געלייגט אין דר'ערד, מפסיד געווען, מאבד געווען. בקיצור זאגט די מדרש אז דער שקר איז געקומען מיט א גרויסן טענה צו דעם פחתא, איך פארשטיי נישט ווי כל פרי עמלי, ווי די גאנצע געלט וואס איך האב וואס איך האב דא אנגעבן. האט דער פחתא געענטפערט ולא כך כבני, יצא מיט א חזיר מה ש מה ש מה ש שאני אטול מה שאתה מכניס. אזוי האט מען דאך אפגעמאכט. אז איך נעם וואס דו ברענגסט אריין. דו האסט אריינגעברענגט האב איך צוגענומען.

די גמרא האט אין שבועות א גאנצע עמוד גמרא אויף דעם און אויף דעם און אויף דעם וואס די גמרא לערנט ארויס פון דעם תרחק אלע הרחקות איז דרבנן אין אלע לאוין נאר אויף שקר איז דאורייתא תרחק איך מיין דער תרחק אז די חידושי הרי"ם טענה'ט ער זאגט ווייל שרייבט עפעס אזוי אז ס'איז אזוי שקר איז אזוי חמור זאגט ער כביכול לא מסרו הכתוב לחכמים די הרחקה האט מען געמוזט אין תורה אריינלייגן עדים ר' חיים האט דערציילט און ר' חיים דערציילט אז ר' פנחס'ל קאריצער איינער איינער דארטן האט עפעס געזאגט א ליגנט האט האט ער געזאגט אז ר' פנחס'ל קאריצער האט געהייסן צו מארגנס אלעמען פאסטן די אלע וואס האבן געהערט דעם שקר ווייל ס'זאל זיך מזכך זיין פונעם שקר אין אמרי פנחס איז דא לשונות וואס איך קען עס דא נישט איבערזאגן אויף שקר ער זאגט די הארבסטע זאכן אויף שקר די הייליגע ר' פנחס ער שרייבט דארטן ווען דאס וועט זיין פונקט ווי

די גמרא דערציילט אין סנהדרין צדיק ז' דער עולם געדענקט די גמרא אז עס איז געווען א שטאט וואס האט געהייסן קושטא קיינער נישט אוועק פאר די צייט ווייל מען האט דארט נישט געזאגט קיין שקר ביז דארטן האט זיך איינער יא ערב שבת ביז איינער דארטן די גמרא דערציילט דארטן יא פארקערט ווען ס'איז מיט אמת ואמונה, דער ראשית חכמה ברענגט א מדרש אין משלי, ברענגט ער א מדרש אין משלי, איש אמונות רב ברכות, ואץ להעשיר לא ינקה, ברענגט ער א מדרש, הנושא ונותן באמונה נכסיו מתרבין, והקדוש ברוך הוא מזמן לו פרנסתו, פארוואס? מפני שבני אדם בוטחין באמונתו, ויהיה ממונם מצוי אצלו תמיד, זאגט דער מדרש, ולא די לו שהתפרנס מן האמונה, אלא שנקרא צדיק שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. משא ומתן באמת ואמונה וואס דאס הייסט, יא. יא, און אמונה רבותי, ס'איז אין אלע עניינים אין אלע מצבים, דער מבי"ט זאגט די וואך א ווארט,

זאגט די מבי"ט, ווייל ווען א מענטש איז אין א חלילה וחס אין א שווערע צייט זאגט די אייבישטער איך בין מיט דיר נוכח פנים אל פנים, שרייבט א מורא'דיגע לשון השגחתו הפרטית איז ער דעמאלטס מיט דיר, מיט דיר אין דיר, דערפאר שטייט דעמאלטס לשון נוכח. ער זאגט וברך את לחמך און ווען א מענטש דארף פרנסה איז עס לשון נסתר. די ברכה קומט, ס'קומט אבער בנסתר, דו זעהסט, דא זעהט זיך מען, ס'איז נישט נאר א מחלה, ס'הייסט שוין דער מהר"ל ברענגט א חולה נפש איז נישט ווייניגער פון חולה הגוף, א מענטש זיצט מיט עגמת נפש, פארקוועטשט, פארקלעמט, פארקוועטשט. אוי מען ווי מען האט שוין געשמועסט אסאך מאל. איינער קלאפט אין טיר, און דער קוקער איז ווייס. אז דער קוקער איז ווייס, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך אינעווענדיג, צו מען איז יא דא, צו מען איז נישט דא. אבער אז זעט דער קוקער ווערט שווארץ, ווייסט ער דער באלעבאס קוקט יעצט אויף דיר. ווען עס קומט עפעס אזא שווארצע מינוט, זאלסטו וויסן די אייבישטער שטייט מיט ביידע אויגן און קוקט אויף דיר כביכול כביכול. כביכול, נאר נישט פארלוירן ווערן. פארקערט ווי מ'זאגט נאך השם צילך, דער רבונו של עולם פונקט ווי א צל, א צל, א שאטן, ווען דו שטייסט ווייט פון פראדזשעקטאר איז דא א גרויסע צל, ביסט נאנט צום פראדזשעקטאר איז א קליינע צל, ביסט ווייט פון פראדזשעקטאר איז דא א גרויסע צל. די זעלבע זאך ווען דער מענטש. ווען ער פילט זיך אזוי ווייט, ער פילט זיך ווייט, ס'איז א שווערע מינוט, דעמאלט זאל ער וויסן די צל איז גרויס, השם צילך, ער פונקט ווי די צל, ווען מען פילט זיך ווייט, דעמאלט איז דא א גרויסע השראת השכינה אויף דיר, ווען ביסט נאנט צום פראדזשעקטאר, ווען דו פילסט אלץ קלאפט, דעמאלט איז דא השראה.

זיין געשריי מוז איך הערן, פארוואס? ווייל ער ווייסט אז ס'איז נישטא קיין אנדערע מושיע נאר איך אליין. אזא איינער וואס ער ווייסט אז ס'איז נאר אזא איינער, די זעלבע זאך זאגט די רבינו בחיי, ער זאגט פארוואס אלמנה ויתום, די תורה זאגט אן, אלמנה ויתום שמוע אשמע צעקתו, שפעטער ביי מלוה על המשכון אויך והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני, וואס איז? ער האט א לשון פון ראשונים כמלאכים, די רבינו בחיי זאגט ויתכן לפרש.

דערפאר ווערן זיי געהאלפן מער פון אלע מענטשן. פארוואס? ווייל זיי זענען בוטח נאר אין מיר. די לימוד פון דעם רבינו בחיי און דעם רמב"ן איז איין זאך רבותי. איר ווייסט וואס די לימוד איז? וויאזוי א איד זאל צוגיין צו א דאווענען. ווען דו וועסט צוגיין צו א דאווענען, פארוואס זאגט דיר, וואס זאגט דיר דער רמב"ן און רבינו בחיי? וואס זאגן זיי? ער זאגט אז ווייל דער ער האט נישט קיין מאכער און ער ווייסט ער געבט צו מיר, זאגט דער אייבערשטער איך מוז אים העלפן. דער חי נעמען איז זאגן יותר מכל אדם אז די האסט צוגעהערט ביסט דאך א חברה מאן גייסט דאך דאווענען נאך ח ו די די וויסן נאר די אייבישטער גיי גייסטו צו א דאווען די ווייסט נאר די אייבישטער קענסט מיר העלפן וועסטו אויך געהאלפן ווערן שנעל ווייל דער רמב ן זאגט דא אין א מורא'דיגע לשון ווייטער שטייט דא ביי דעם הלוואה א משכון דער תורה זאגט גיב צוריק די משכון יא כסות יום ביום כסות לילה בלילה גיב צוריק די משכון פארוואס זאגט די תורה כי היא כסותו לבדה ס'איז זיין כסות במה ישכב והיה כי יצעק אלי

א קלייד טאמער די לוה איז א צדיק וועל איך טאקע נישט משכ'נען, אבער שלמת אדם שאיננו צדיק, אקח וועל איך יא צונעמען ולא אשיבנו, וועל איך אים נישט צוריק געבן דעם יום ביום לילה בלילה, ווייל כי צעקתו לא ישמע קל, זיין צעק קען די אייבערשטער נישט העלפן, נישט הערן. לפיכך אמר כי חנון אני ושומע צעקת כל מתחנן לי, זאגט דער רמב ן. לפיכך אמר כי חנון אני ושומע צעקת אפילו אינו צדיק ער איז נישט קיין צדיק שומע צעקת כל מתחנן לי חונן ומקבל תחינת כל אדם אף על פי שאינו הגון נו תוס' אין ראש השנה י ז איז דאך מאריך אויף דעם דארטן די הגהות אשרי אז די גאנצע חנון וואס דער אייבישטער זאגט איך קען א מענטש וואס שרייט נישט אדורכטראגן זאגט תוס' אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי איך מוז הערן זיין געשריי והיה כי יצעק אלי אבער דיר איז גומר געשריי זעט מען נתיבות שלום'ס רעבעצן

א אינגערמאן שרייבט מיר דא א בריוו, רייסן וועלטן, זיין רעביצינס מצב איז געווען ביטער, אינגערמאן שרייבט מיר א בריוו, רייסן וועלטן ווייל די מצב איז ביטער, האב איך געטראכט צו זיך, די אינגערמאן ווייסט וואס איז גוט פאר אים? וואס ווייסט ער וואס איז גוט? וואס הייסט רייסן וועלטן? זאג דאווענען, אבער וואס הייסט רייסן וועלטן? דו ווייסט וואס איז גוט? אזוי האב איך געטראכט צו זיך, איקלע לידי מיד, אזוי שרייבט ער אים, איקלע לידי מיד ספר זאת זכרון מהחוזה מלובלין,

אזוי די בריק סברא האט אים צוריק געשריבן א בריוו איקלע לידי ספר זאת זכרון מהחוזה מלובלין כ'האב געטראכט צו זיך רייסן וועלטן ער ווייסט וואס איז גוט פאר אים מיד איקלע לידי ספר זאת זכרון מהחוזה מלובלין און ער שרייבט דארטן האב איך געזען אם כסף תלוה את עמי לא תהיה לו כנושה וואס הייסט לא תהיה לו לא תהיה כנושה וואס איז דער לו וואס איז דער לו. דער זאגט אים, לא תהיה לו כנושה לפי רבי פון לובלין, פארן לוה זאלסטו נישט זיין כנושה. אבער צום אייבערשטן דארפסטו תהיה זאלסט זיין כנושה, רייסן, ווי האט דער בית ישראל געזאגט, לא תהיה לו כנושה, צום לוה זאלסטו נישט זיין כנושה ווייל ער האט נישט, צום אייבערשטן ער האט, זאלסטו אים רייסן, זאלסט בעטן, זאלסט בעגן ביז דו וועסט קריגן. אבער געריסן וועלטן איז זי געזונט געווארן, און זי האט אלעמען איבערגעלעבט, זי איז אוועק יעצט תשפ א איז זי אוועק.

פֿינף וואָר יאָ קעצע קליידער האָט די תּורה צום לויבע. די תּורה זאָגט צום מלווה, ביז קיך סיסעלע ווײַטער, גיב אים עס צוריק. קיך סיסעלע ווײַטער, בײַ מעשקאָל, גיב אים עס צוריק. וואָ יאָ קעצע קליידער טאָן די תּורה צו רעדן צום לויבע, דו נאַר, דו גייסט זיך בעטן דאָ בײַ מלווה, איך זיך יום בײַ יום, ס'איז לילה בײַ לילה, געט ער דאָך אַלץ. וואָ יאָ קעצע קליידער, גיב צו מיר אַ געשריי, בשמעתי כּן אני, על איך דיר גיב נישט הלוואות, מתּנות זאָל איך דיר אָפּגיסן. גיב די געשריי צו מיר, גיב איך אַ געשריי. וואָ יאָ קעצע קליידער, זאָגט דער אייבערשטער. דו גייסט זיך בעטן ביים מלווה גייסט זיך בעטן ביי דעם קרוץ מחומר שימיו אינם עוזרים דמיו אינם חוזרים צו וועמען גייסטו דארטן גיי זיך דער גיי והיה כי יצעק אלי גיב צו מיר א געשריי ושמעתי כי חנון אני אלע שרייען נאר דאס. איך ווייס איינער האט געזאגט ער האט דארטן איינער דארף חתונה מאכן א קינד. און ער דארף וויכטיג א הונדערטער. א הונדערט טויזנט דאלער. שוין. איז זיין פלאן איז געווען ער איז ארויסגעפארן ער זאגט איך קען נישט שנארן ארום גיין שנארן. ער איז ארויסגעפארן צו איינעם. איינער איז געווען עפעס א גרויסע גביר וואס מ'האט געוויסט אז ווער ס'גייט אריין צו אים געט ער דעקט ער אים אפ. ער דעקט אים אפ דעם גאנצן. אבער מ'קען נישט אריינגיין צו אים. מען קען צו אים נישט אריין גיין, געוויסט אז אויב גיי איך אריין צו אים איז ער מסודר, ווייל ער דעקט אפ דעם גאנצן חתונה, אבער ער האט געוויסט איך קען נישט אריין גיין צו אים, ער איז ארויס געפארן דארטן, פיר וואכן טאג דארף זיין חוץ לארץ, ער זאגט ער דריי וואכן האט ער זיך געדרייט, ארום ארבעטן פראטעקציעס מיט קשרים מיט שקרים מיט אלע מעשיות ער זאל קענען אריין גיין צו יענעם, ער זאל קענען אריין גיין צו יענעם, דריי וואכן אפגעארבעט דארט מען קען, עס איז נישט געגאנגען. איז אריינגעגאנגען דארט אין שומרי שבת דאווענען א מנחה, ער איז געווען אזוי צובראכן, צוקלאפט, איבערגעלאזט א שטוב מיט קינדער, ער האט גארנישט געמאכט, די גאנצע פלאן אויף אים, נאך דריי וואכן, ער קען נישט, ער קען נישט אריינגיין צו יענעם, ער וועט צוריק פארן ליידיגע הענט, געווען אזוי צובראכן, צושטאכן, געדאוונט א מנחה אזוי, שוין נאך מנחה, איז עפעס איינער צוגעגאנגען צו אים און האט אים געפרעגט, וואס איז שלום עליכם, וואס קוקט איר אויס אזוי צובראכן? האט ער געמוזט זיצן רעדן מיט אים, זאגט ער הער זיך איין, איך בין דא געקומען, איך האב געוואלט ארויפגיין צו יענעם און יענעם, צו דעם אדרעס, געמאכט אזויפיל געארבעט דרײַ וואכן, ס'גייט נישט, און דאס איז דיין פראבלעם? איך האב קשרים דארטן, איך קען דאס זען צו מסדר זיין, איך האב קשרים דארט, און ער רעדט און רעדט מיט אים, און ביז אינמיטן איז ער געוואר געווארן אז וואס? אז ער איז דאס אליינס. ער איז דער מענטש. ער איז דאס. ער האט געמיינט ער פאלט אנידער. דיך זוך איך. גיב א קוק. דיך האב איך. אויף דיך האב איך געווארט. אזוי דארפסטו פילן. יא, ער האט זיך געפילט אזוי מורא'דיג. דיך האב איך. איך בין דאך מסודר. אזוי וועסטו פילן ווען דו בעטסט דארט אין ברך עלינו אויף פרנסה און רפאנו אויפן דאקטאר. דא איז דער דאקטאר. דא איז די גאנצע זאך. דא. דא און נאר דא. ביים דאווענען. אזוי איז צו גיין צום דאווענען.

דער בארטענורא ברענגט אין עמר נקא, דאך א ספר פון בארטענורא, עמר נקא. און זאגט דארטן אז ביי ביי קריאת ים סוף דארטן שטייט דארטן און דארטן פאר דעם ויצעקו בני ישראל אל השם, וואס זאגן חזל? תפ, דאך ווען זיי האבן געוויינט דארטן, שטייט תפשו אומנות אבותם. זאגט ער, דו ווייסט פארוואס די מצב איז געווען ביטער? ווייל תפשו אומנות אבותם האט געדאוונט ווייל זיין טאטע האט געדאוונט. ער האט געזאגט, ער האט זיך אנגעטון א גארטל, אלצדינג, ער האט זיך אפילו געשאקלט, אלצדינג, תפשו אומנות ביי זיין טאטע, ווי א מסורתי הייסט עס, ער שאקלט זיך מיט אלעם, מיט א ברען, אבער ס'איז אלץ ווי א מסורתי, נישט פונקט ווי יענער האט זיך געפילט דארט אין שומרי שבת, דארט האט מען נאך געזען דעם גביר, נישט אזוי האט ער זיך געדאווענט, אינטערעסאנטע זאך, דא זאגט די בארטענורא, די זעלבע ווערטער זאגט אויך די גור אריה, די מזרחי, די מזרחי פון ראשונים, ער זאגט דארטן די מזרחי און גור אריה.

ביסט צוגעגאנגען מיט א דאווענען, ווי האט ער געזאגט תפשו אומנות אבותם? אומנות, א מענטש האט א ביזנעס, טראכט ער וועגן דעם אַכצן שעה א מעת לעת, וויאזוי מאכט מען עס בעסער, וויאזוי קען מען עס ברייטערן, יא, טראכט ער פון דעם, נישט אַכצן שעה, ווען דו לערנסט נישט, דעמאלט טראכסטו ווי אזוי, ווי אזוי צו משפר זיין, ווי אזוי צו גרעסער צו מאכן, אזוי צו וויסן תפילה, אז דו וועסט וויסן דא איז די גאנצע ישועה צו מאכן ווי אזוי איז עת רצון, ערב ראש חודש עת רצון, ראש חודש עת רצון, וועסט זיך זוכן א התאחדות מיט א ציבור, וועסט מאכן א תפילה בציבור, א תפילה, וועסט אריינארבעטן אז מיר וויסן וואס איז דיין אומנות צו דאווענען. איך זאג די בעל הפלאה די וואך פנים יפות, מען זאגט די תורה זאגט צו אזוי, איר האט מיינס שוין אויפגענומען, ועבדתם את ה' אלוקיכם וואס שטייט שפעטער, וברך את לחמך ואת מימיך וואס איז דאס? מזוני. והסרתי מחלה מקרבך, דאס איז חיי, געזונט. לא תהיה משכלה ועקרה בארצך, דאס איז בני. את מספר ימיך אמלא, ווייטער חיי. פרעגט דער בעל הפלאה, איך פארשטיי נישט, בני חיי מזוני איז דאך לאו בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתא, און וויאזוי זאגט עס די תורה דא צו? זאגט ער, דו ווייסט פארוואס? ווייל איין ווארט פריער שטייט ועבדתם את השם אלוקיכם, דאס איז תפילה. עבודה שבלב זו תפילה, און תוס' זאגט דאך אין שבת אין יבמות אז זכות גדול משנה המזל, אפילו אז בני חיי מזוני במזלא תליא מילתא, אבער אז זכות גדול משנה המזל, די עבודה שבלב מיט תפילה דא ביסטו משנה אלע מזלות. משנה המזל. בחורים מען מקבל בחינות כל אדם אף על פי שאינו רגיל. יא, מען נישט מאריך זיין נאר ס'איז דא נאך עפעס א מצוה אין די תורה די וואך וואס הייסט אם כסף תלוה את עמי את העני עמך עפעס א מצוה פון לעבן מיט יענעם אביסל א ווען מען זאגט דאך נאך את העני עמך את העני עמך אז דו זאלסט זיך פילן דער ארעמאן דעמאלטס וועסטו וויסן ווי צו בארגן אז נישט דו זאלסט זיך פילן דו זאלסט פילן זיין טעם אביסל לייג דיך אריין אביסל אין זיין מצב את העני עמך אם כסף תלוה יא אם כסף תלוה את העני עמך דו זאלסט זיך פילן אין זיין מצב אפילו אויבן אן אביסל צו פילן ווייל עס שטייט פון שך אין שך על התורה פון גורי האר"י זאגט אזוי פארוואס שטייט אם כסף וואס איז אם וואס איז אם כסף וואס איז אם די גמרא זאגט דאך שוין אם איז מלשון אשר דא איז אם מלשון אשר אבער לאמיר נישט אריינגיין ער זאגט וואס איז אם זאגט די שך אם כאילו געלט קען זאגן אויך, אבער ס'נישט קיין... זאגט ער, אם כסף, דו האסט געלט, איז דאך שכל, תלוה את עמי, אויף דעם איז דאך עס א הייליגע זאך, אויף דעם לוינט זיך עס, אם כסף, אויב דו האסט געלט, און תלוה את עמי, אויף דעם לוינט זיך עס, דו וועסט זיך קויפן אלע וועלטן. זאגט ער, כי לשם זה נברא הכסף, אז תלוה את עמי, זאגט ער, אויף דעם איז באשאפן געווארן די געלט, ווייל תלוה את עמי, מ'קען מאכן מיט דעם די מצוה. און ער מסיים, כי מצות הלוואה למי שדחיקא לו השעה, גדולה יותר מן הצדקה. אבער אויף אם כסף, די זעלבע ווערטער זאגט דער אבן עזרא אויכעט. דער אבן עזרא זאגט די וואך, קוקט אריין, ער מאכט אויף די מקראות גדולות, זאגט ער, אם נו, וואס איז די אם? זאגט ער, אם נתן לך השם הון, שתוכל להלוות לעני. זאגט ער, וקרא העניים, זאגט ער שפעטער, פארוואס הייסן זיי עמי? פארוואס? אם כסף תלוה את עמי, פארוואס הייסן די עניים? כי החסידים לא יבקשו עושר בעולם הזה. והעד אליהו ואלישע שלא רצו לקבל מנחת נעמן גם שמואל הרמתי הקיצור אבער ש אבער דער געדאנק וואס מען שמועסט דא דער געדאנק די הארץ רעדט וועגן הלוואות ר' מאיר בראנדסדארפער איינער האט מיר געזאגט איינער פירט א גמח ער האט געפרעגט ר' מאיר בראנדסדארפער אמאל ער האט געבארגט איינעם א סכום געלט און יענער האט זיך געבעטן ביי אים אז ער האט נישט, ער האט נישט, ער זאל אים דוחה זיין דעם זמן פירעון, ער זאל דוחה זיין דעם זמן פירעון, ער האט נישט, האט ער געקומען צו רבי מאיר בראנדסדארפער און האט אים געפרעגט, ער בעט מיר איך זאל דוחה זיין דעם זמן פירעון, אבער פון איין זייט איך וויל אים נישט דוחה זיין, ווייל אז איך וועל אים נישט דוחה זיין, איך נעם צוריק די געלט קען איך מאכן נאך מצוות, נאכאמאל בארגן, נאך מצוות. כ'על האבן נאך מצוות. האט רבי מאיר געזאגט, אינגערמאן, די ערשטע זאך איז די הארץ. די הארץ, פארשטייסט, ווילסט מאכן נאך מצוות און יענעם דערפאטערן די הארץ פאר דעם. יענער קומט דאך דערשטיקט, ער האט נישט, ער קען נישט אפגעבן, ער וויל מאכן נאך מצוות, פארשטייסט, נאך מצוות. די ערשטע זאך איז די הארץ. את העני עמך, גיי אריין אביסל אין זיין בילד, לעב אים אביסל. רעדט מען שוין נישט וואס די שבט מוסר ברענגט, די שבט מוסר ברענגט, ער זאגט א אינטערעסאנטע זאך, ער זאגט דאך כסף אין די גמרא ווי אזוי הייסט? דמים, דמים הייסט דאך געלט, פארוואס? זאגט ער ווייל פונקט ווי הקזת הדם, דאך ידוע ווי די גמרא איז מאריך אין כמה מקומות הקזת הדם, ארויסנעמען בלוט איז געווען א גרויסע רפואה,

דערפאר הייסט עס דמים, זאגט די וועלט. אבער ער זאגט דארטן, יא, אז מען ווייסט אביסעלע זיך צו, זיך צו, שטייט ר' חיים חייקל אמדורער, ער זאגט פארוואס איז דא ברית מלח, דער רבונו של עולם האט כורת ברית געווען מיט מלח, פארוואס האט ער כורת ברית געווען מיט מלח? זאגט ער ווייל די איינציגסטע זאך, וואס איז נאר פאר יענעם, אים אליין קען מען נישט נעמען אין מויל אריין, קענסט נעמען זאלץ אין מויל אריין? ניין, ס'איז נאר ממתיק אנדערע דאס איז זאלץ, איינער וואס איז נאר פאר יענעם, נישט פאר זיך, מיט אזא איינעם איז דער רבונו של עולם כורת ברית, נאר פאר יענעם. אז די קאפ איז דאן אזוי, איז דאן ווייניגער די נטורת אויך, מיט פארדינען פון דעם. אז די קאפ איז פאר יענעם, צו גיין קריגן ווער זאל א טובה טון יענעם, די גאנצע בליק אביסל עס האט מיר עס דערציילט די מרא דעובדא א בני ברקער אמתע א בני ברקער האט מיר דערציילט די מרא דעובדא אזוי אז די פני מנחם האט פון אים געקויפט א דירה ער האט געקויפט פון אים א דירה און די פני מנחם האט מסכם געווען מיט אים אזוי געווען אין זכרון דברים כתוב וחתום אז ער דארף ארויסגיין פון די דירה פאר פסח און ס'איז געקומען פאר פסח ער איז געווען געדריקט ער האט נישט געהאט וואס דאס ארויפצוגיין, ער איז געווען געדריקט, און דער פני מנחם איז געוואר געווארן אז ער איז געדריקט, ער קען נישט ארויסגיין נאך, איז האט ער אים געשיקט זאגן, ס'ברענט מיר נישט די פסח, קענסט בלייבן אפאר חדשים נאך פסח, מילא, אבער זאגט דער פני מנחם האט אים געשיקט די גאנצע געלט, די אלע תשלומים, די אלע תשלומים וואס ער האט געדארפט, האט אים באצאלט ביז פרוטה אחרונה, נארמאל צאלט מען נאך עס ביים שליסל, ער האט געוואוסט ער גייט נישט ארויס, האט אים געזאגט קענסט בלייבן, און האט אים געצאלט אלע תשלומים ביז פרוטה אחרונה.

שפעטער איז אריבער די, איז אריבער א תקופה און דער פני מנחם טרעפט אים אין די גאס, זאגט אים ס'קומט מיר דיר א יישר כח. וואס איז? האט ער אים געזאגט אזוי, מיין טאטע זכרונו לברכה האט געזאגט אז די אמרי אמת האט געזאגט, שמור תם וראה ישר איז דא א פסוק אין תהלים, שמור תם, איינער וואס גיט אכטונג שטענדיג לפנים משורת הדין, בתמימות, אן קיין, נישט זיין אזוי פירקאנטיג. לפנים משורת הדין, געב יעדעם פריער, זיין נישט אזוי פירקאנט, זאגט ער, איינער פירט זיך שטענדיג לפנים משורת הדין, וראה ישר, ווייזט אים דער אייבערשטער די גלייכע וועג, זאגט ער אים הער זיך איין, איך האב מיינע געלטער משקיע געווען, און ס'איז געווען דא מושקע ביי עפעס א גרויסן סוחר, און געווען די געלטער געלטער פאר די דירה אויכעט. איך בין געגאנגען ארויסנעמען געלט פשוט אז דו זאלסט זיך פילן גוט. צוויי וואכן נאכדעם האט יענער אנגעזעצט אויף א ביטערן אופן אלע וואס האבן געהאלטן ביי אים די געלטער האבן פארלוירן די איר, איך האב די געלטער נאר ווייל כ'האב עס פאר דיר געמאכט, ס'קומט מיר דיר א יישר כח. שמור תם האט ער געזאגט, פארשטייט די אמרי אמת האט געזאגט שמור תם, עס גיט אכטונג בתמימות לפנים משורת הדין, איז וראה ישר דער אייבערשטער מאכט אים די גלייכע וועג ווי אזוי צו ווי אזוי דאס, ער האט עפעס פארדינט פון אים. קומט ער אים, אה, עס טאר נישט, עס שטייט נישט אין זכרון דברים אזוי, אבער אין זכרון דברים שטייט נישט אזוי.

אין איך גאָט. נאַט מײַן. כּבדהו און חשדהו. מע דאַרף זיך אַכטונג געבן, נאָר בעת מע דאַרף זיך אױך זיך אַכטונג געבן. בקיצור, די אַבער אַלזאָ לאַנג אַן אין אַן אינעם איז מיר רעדו. מע רעדט זיך אם כּסף תּלוה את עמי פֿון אַ טובֿה טון אַ ייִדן, ר' מענדעלע רימינער װאָס זאָגט אָבער די גמרא אין יבֿמות סמך ג'. די גמרא זאָגט אַ באַקאַנטע גמרא װי די עולם געדענקט המלוה מעות לעני בשעת דחקו עליו הכּתובֿ אומר אָז תקרא והשם יענה. זאגט די גמרא עליו הכתוב, זאגט ר' מענדעלע רימינובער טייטש בשעת דחקו, ווען דער מלווה איז בדוחק, און ער בארגט אבער אויף א צווייטן אז תקרא והשם יענה. א טובה טון א אידן, האט דער בית ישראל איבערגעזאגט דעם ר' מענדעלע רימינובער האט צוגעזאגט דאס איז נוגע אין רוחניות אויך, אפילו בשעת דחקו האב אין זינען א צווייטן, האב אין זינען א צווייטן, מוזט לעבן מיט א צווייטן, פארשטיי ס'איז דא דא נאך א איד, פארשטיי ס'איז דא דא נאך א איד, לעב אביסל מיט א צווייטן. זיי זאגן עפעס א שארפן מאמר אז די די וואך די גאנצע חושן משפט איז דאך די וואך די וואך איז דאך די גאנצע חושן משפט יא בבא קמא מציעא און בתרא שור בור שומרים גנב ד' וה' אלס דינג איז דא א פסוק פאר ווי דארטן ענדיגט זיך ביים מלוה על המשכון דארטן אין יענע חושן משפט שטייט אזוי די תורה זאגט כי היא כסותו לבדה במה ישכב? וואס איז טייטש חושן משפט? חושן משפט איז ווען ווער ס'איז גערעכט און ווער ס'איז נישט גערעכט. יא, דאס הייסט דין תורה. ווער ס'איז גערעכט און ווער נישט. די תורה אבער זאגט דיר אן אזוי, כי היא כסותו לבדה, דעם מלוה על המשכון גיב אים עס צוריק. פארוואס? ווייל במה ישכב, ער האט נישט מיט וואס צו שלאפן. די תורה זאגט, דו ביסט גערעכט און ער איז נישט גערעכט. ער האט געבארגט געלט, ער איז נישט גערעכט. דו ביסט גערעכט. אבער והיה כי יצעק אלי ווען ער האט געגעבן א געשריי צו מיר, ושמעתי, גיב אכטונג פון צו זיין גערעכט. ס'האט מיט דעם מיט טבעי מסכם נאך חושן משפט, אבער גיב אכטונג פון צו זיין גערעכט. ווען מ'האט נאך מיין שווער'ס יארצייט איך האב געהערט פון מיין שווער עפעס אפאר מאל האט מען געזאגט אז רבי סאמערעל האט אנגעזאגט אז די אלע קינדער אייניקלעך זאלן נישט גיין צו קיין דין תורה'ס. נישט דין תורה'ס, ביז דין תורה'ס. ס'איז דא עפעס א צוואה פון א פריעריגן, אסאך פריער, ער האט אריינגעהיי, ער זאגט דארטן א צוואה, מי מבניי, וואס ער וועט גיין צו א דין תורה, ווער ער האט, און ער וועט געווינען, ער וועט זיין דער מנצח, באופן שצד שכנגדו וועט איבערלאזן א טינא בלב, בעט ער אים ער זאל גלייך אויפהערן זאגן קדיש. מ'ווייסט וואס איז קדיש פאר א נשמה? ווי א נשמה דארף א קדיש, ער בעט מען זאל אויפהערן זאגן, האט מורא געהאט פונעם קדיש. פונעם גערעכטער! דער צד שכנגדו וועט איבערלאזן א טינא בלב. רבותי, דאס איז קלאר אז ס'איז דא בתי דינים, ס'איז קלאר אז ס'איז דא בבא קמא מציעא בבא בתרא, ס'איז קלאר אז ס'איז דא חושן משפט. מען דארף פון דעם אויך וויסן. מען דארף פון דעם אויך וויסן.

ער וויל הערן ברכות. דאס האט מען געמאכט עסן ווייל אזוי האט מען נאכאמאל א ברכה. וואס איז די גאנצע? ווייל אזוי האט מען נאכאמאל א ברכה. און ממילא ווען א מענטש גייט עסן, דארף ער וויסן די עיקר די ברכה נישט די עסן. איז כל הנהנה מן העולם הזה האט הנאה פון דעם עסן בלא ברכה און נישט פון דעם ברכה, ער האט נישט קיין הנאה פון דעם ברכה, איז כאילו מעל, ווייל די עיקר איז די ברכה. שוין. האט ער געזאגט אז שמעון אלפער האט אים געזאגט אז זיי זענען אריינגעגאנגען שפעטער צום טשארטקעווער א קבוצה, זאגט רבי, רעדסט תורות נישט פאר אונז. אונז האט הנאה פון דעם עולם, פון די עסן, נישט פון דעם ברכה, ס'איז נישט פאר אונז. זאגט ער, די טשארטקעווער, ער האט זיי נאכגעמאכט ווי די טשארטקעווער האט געמאכט אזוי מיט די הענט. אה, אזוי? ס'איז נישט פאר ענק? זאלן זיי לכל הפחות אבער וויסן פון דעם. נישט פאר דיר, יא פאר דיר, זאלסט וויסן פון דעם. איך מיין צו זאגן, מען רעדט דא אזעלכע זאכן פון די צוואה, מען דארף וויסן פון אזעלכע זאכן. מען דארף וויסן, יא, די תורה זאגט געב אכטונג פון צו זיין גערעכט. ווי איז די באקאנטע מעשה וואס די חפץ חיים ברענגט? אשר מען קען עס נישט ארויסזאגן אויפן מויל, יא? איינמאל אבער פרשת משפטים איז דער חפץ חיים שרייבט אין אהבת חסד, אין א מידת חסד. א באקאנטע מעשה, א פחד פון א מעשה, וואס אויך דארטן איינער איז געווען גערעכט. אין דין תורה איז ער געווען גערעכט. בנעורי, אזוי שרייבט די חפץ חיים, בנעורי איז גראד, האט ער געוואוינט אין זיין שכונה דארטן האט געוואוינט א אלמנה מיט קליינע קינדער, אין א דירה וואס דאס האט געבאלאנגט צו א גביר, די דירה האט באלאנגט צו א גביר, און וועגן איר עניות האט זי נישט געהאט צו באצאלן, און עס איז אריבער אפאר חדשים און די משכיר האט אנגעהויבן צו דריקן זי זאל באצאלן, און זי האט געפריווט און זי האט נישט געהאט צו באצאלן, די משכיר האט מאיים געווען אז ער וועט אוועקטרייבן פון שטוב. און די אלע תחנונים וואס זי האט זיך געבעטן אז זאל רחמנות האבן צו קינדער מיט יתומים, קליינע קינדער, ס'האט נישט געהאלפן, איך דארף מיין געלט. ביום מן הימים ברענגט דער חפץ חיים, ער איז געווען דעמאלטס א אינגל, ער זאגט ביום מן הימים איז ער געגאנגען די גביר האט אראפגענומען דעם דאך, ער האט אראפגענומען דעם דאך אין די גרויסע קעלט וואס איז געווען לגודל הכפור נאלצה האלמנה לצאת מן החפץ האט זי געדארפט ארויסגיין פון דארטן. כל העיר רעשה על דבר המעשה הנלוז שרייבט דער חפץ חיים די גאנצע שטאט האט גערעשט פונעם. אבער בעל הבית בשלו, ס'איז מיין געלט, ס'איז מיין דירה, ער איז גערעכט. חפץ חיים שרייבט דאס איז א שארפע לשון אביסל. דער גרויסער חפץ חיים איז הנה בטוח הייתי שעל אכזריות כזאת לא ינוקה העושר מן הדין והעונש בעולם הזה. איך בין געווען זיכער, אפילו אזא קען נישט זיין, לא ינוקה. שהרי התורה אמרה וחרה אפי, די וואך. עברו כמה שנים ולא קרה דבר, הרב יואב פריער האט געוואונען, אך! עדיין שמרתי הדברים בלבי ואכן לאחר כעשר שנים נשכו כלב שוטה והחל האיש לנבוח ככלב ולא ארכה מחלתו עד שהלך לעולמו. שרייבט דער חפץ חיים. ווייל ער איז געווען גערעכט. אבער די תורה זאגט געב אכטונג פון צו זיין גערעכט. יענער איז געדריקט. די אלמנה די אלמנה מ'טאר נישט זאגן אזוי אבער די אלמנה איז נישט געווען גערעכט. זי האט נישט באצאלט. געב אכטונג דו פון צו זיין גערעכט ושמעתי. רבותי, מען רעדט נישט דווקא פאר א עשיר, און מען רעדט נישט דווקא אויף אלמנה מיטן שיעור חזון איש. רעדט יעדער איינער, דו ווייסט נישט ווער וואס איז באהאלטן ביי יענעמ'ס הארץ, דו ווייסט ווי ער האט צעבראכן, ווי ער האט צעשטאכן, ווי ער האט צעפליקט. ממילא איז דארף מען פשוט, אז מען גייט לפנים משורת הדין, ווי ער האט געמאכט די פני מנחם, גייט די אייבערשטער מיט דיר לפנים משורת הדין. דארף וויסן פון ביידע זייטן. ווי האט מיר דא דערציילט איינער א מעשה מעניני דיומא. ער דערציילט מיר דא א מעשה, ענק דארף חתונה מאכן א קינד.

אבער זאגט מען בנוסף לזה איז געבויט געווארן דארטן תלמוד תורה זענען געקומען געסט דארטן פון די בלויע לעמפל און זאגט אז דאס זענען פון ביידע זייטן און זאגט פשוט וועגן א פטרונות איך האב נישט געוואלט רופן די נאטור איך האב מאכן זיי עס אפשטעלן און גענדיגט מיר זענען געגאנגען א גוטע בנין פאר בחינם די עולם דארף זיך מאסטער עס האט מען מאסטער פון אלע דורות פון אלע זמנים בכל הזמנים די געדאנק איז איין זאך רבותי עס איז דא א ספר פון א קדמון דאס הייסט ברית מנוחה די א תלמיד פון רמבן געווען, און זאגן א בעלזער רבי ס'איז די ספר נישט אראפ פון טיש, די אלע זאכן וואס די עולם ווייסט דארטן, צו די ניינטע שעה אין די ניינטע חודש, די אכט קומען צו, נאר הייליגע זאכן, א ברית מנוחה א קאך, א תלמיד פון רמבן, דארטן שרייבט ער אזוי א מורא'דיגע ווארט אויף די וואכעדיגע סדרה וואס דאס איז די משפחה נאמען פון די אלע זאכן.

ער האט דאך א שונא, כי תראה חמור שונאך שטייט דאך, אזוי רובץ תחת משאו, וואס איז עזוב תעזוב, זאגט די תרגום, משבק תשבוק, זאלסט אפלאזן את דבלבך עלוהי, זאלסט אפלאזן די שנאה וואס דו האסט אין הארץ אויף אים, ותפרק עמיה, נעם אראפ מיט אים די משא. משבק תשבוק, לאז אפ, מה דבלבך עלוהי ותפרק עמיה, הערט רבותי, דאס שטייט אין תרגום, זאגט די ברית מנוחה. די תורה זאגט דיר צו, אם משבק תשבוק, דו האסט אפגעלאזט די שנאה, תשבוק, די רבונו של עולם זאגט איך איך לאז אפ דיינע אלע פעקעלעך, די רבונו של עולם נעמט אוועק אלע פעקעלעך, אין א מינוט וואס ס'ווערט פון א מענטשן, וואס ער וואסער א ביזנעס ער מאכט אין א מינוט, די אלע די אלע ביטערע פעקעלעך, אלץ אלץ אוועק גענומען, משבק תשבוק. ס'איז זייער שווער מוותר זיין, וואו וואו, ס'איז שווערער ווי שווער, אבער ס'איז דא שווערערע פעקעלעך לא עלינו וואס מען הערט היינט אן, אויף אלע גוים. יא, דער געדאנק איז ארום און ארום, דער געדאנק פון פרשת משפטים איז, ווי ווי האט ער געזאגט, את העני עמך, די לעבן מיט יענעם, די לעבן מיט מיטן צווייטן.

ער וואלט געווען אויסגעזען א קלוגער קינד, ער וואלט געהאט עגמת נפש אין אים, ער וואלט פארשטאנען גוט, ער וואלט געקענט האבן עגמת נפש, וואס זענען געמאכט פאר קינדער, די חברה ביי אונז, אה, רעג דיך א מינוט אפ, איך וויל עפעס רעדן מיט אים, איך וויל עפעס רעדן מיט אים. א קינד האט עס נישט געוואלט מאכן, פאר א קינד. דארף אביסל לערנען די מעשות. פארקערט, ווען א מענטש איז מייטיב זיין לבריות, מיר דערציילן הרב דעסלער האט קיין אין געהאט א בעכער א שיעור רב חיים נאה נישט געמאכט קידוש אויף שיעור חזון איש געווען א פלא הרב דעסלער זאל נישט מאכן אויף שיעור חזון איש

האט ער אראפגענומען דעם שפיגל, גענומען א שטיין ארויסגעפלויגט דעם שפיגל, ווייל ער האט דעם שפיגל קיינמאל נישט געוואלט, נאר כל זמן זי האט געלעבט האט ער עס נישט געוואלט, האט ער נישט געוואלט דאס, אז ר' מאטעס לוי האט נאך געקענט סובל זיין א שפיגל אין שטוב וועגן איר, קען ער נישט סובל זיין נאך שווערערע זאכן וועגן איר. פארקערט די מצוות, די זכות, די חפץ חיים האט פארנומען.

און מיט וואס זי, זאגט ער, די מאכן חסד מיט א צווייטן, שקולה יותר מכל הקרבנות. ויותר מזה מצינו בירושלמי דפאה, זאגט ער, א ירושלמי אין פאה, דצדקה וגמילות חסדים שקולות כנגד כל מצוותיה של תורה. צדקה וגמילות חסד איז שקולה כנגד כל מצוותיה של תורה. הערט א לשון וואס ער שרייבט, ממש אזוי, ער שרייבט עס דארטן דעמאלטס אין חפץ חיים, והנה עתה זאגט ער יעצט, שמידת הדין גברה מאוד על העולם. ואין שום עצה להינצל מידי הצרות המתחדשות מדי יום ויום, מה מאוד יש להתחזק במידת החסד כדי שעל ידי זה יתעורר מידת החסד העליונה, ויקוים עלינו מה שאמר הכתוב וארשתיך לי בצדק ובמשפט, און ער ברענגט דא אז דעמאלטס איז עס מעורר אויבן ווייל דער רבונו של עולם זאגט אז זיי מאכן חסד, איינער מיטן צווייטן אני שאני מלא חסד ורחמים על אחת כמה וכמה שצריך אני לגמול חסד. בקיצור ער ברענגט דא אין הגהה דארטן אין חפץ חיים, און מן התימה זאגט ער ביי מיר א וואונדער אלע אנשים וואס זיי גיבן ארויס טויזענטער טויזענטער מען דארף געהאלפן ווערן גיבט מען ארויס אויף סגולות קמיעות שיוולדו להם בנים און גיבן ארויס אויף די מאות ואלפים, זאגט ער לאז אפ די אלע מעשה'ס שרייבט ער, נעם די סגולה וואס שטייט אין חזל שיתעסק תמיד במידת הצדקה אדער מיט דיינע אדער זאגט ער ושיהיה או שיהיה מהמעשים מעשים לצדקה העלף העלף יענעם, בזכות דעם וועסטו זיכער געהאלפן ווערן, זאגט ער וכן עשו הרבה אנשים בזמנינו והצליחו בזה, מה שאין כן זאגט ער אם מוציא מעותיו לטמיון על סגולות חיצוניות שלא יועילו ולא יצליחו און מכלה כוחותיו לריק, געב עס פאר צדקה ער גייט זיין מחיה עניים מיט דעם, דא וועסטו זיכער געהאלפן ווערן. ער ברענגט צו צו דעם א מורא'דיגע מעשה, וואס דער חפץ חיים ברענגט אויף דעם די מעשה שרייבט ער פון א חכם אחד, אבער נאכן הסתלקות פון חפץ חיים האט דער אפיקי ים ארויסגענומען די מעשה אינדרויסן און האט געזאגט רבותי די מעשה איז געווען אין ראדין און דער חכם איז געווען דער חפץ חיים מיט א מעשה נורא ס'איז געווען דארטן א איש אחד שהיו לו בנים ומתו כולם רחמנא ליצלן ס'האט זיך נישט געהאלטן ביי אים קיין קינדער געווען פאר זיי האבן זיך נישט געהאלטן ביי אים קיין קינדער האט נישט געהאט קיין קינדער בא לפני חכם, ער איז געקומען צו א חכם שיתן לו עצה וסגולה בענין, גיב מיר א עצה וויאזוי ווער איך געהאלפן מיט א קינד זרע של קיימא. השיב לו החכם איני יודע סגולות, איך ווייס נישט קיין סגולות. אבער אך עצתי, איך האב א עצה, שתעשה גמח קבוע בעיר, דא אין שטאט מאך א גמח, אולי יתן השם שבזכות מידת החסד שתתנהג עם אנשים, יתחסד השם יתברך ויתן לך בנים. מיט דעם וועט ער דיר געבן קינדער. שמע האיש לעצתו ועסק הרבה בענין זה האט אויפגעשטעלט א גמח עד שעשה גמח קבוע בעיר והוא קיבל על עצמו את המצוה ער האט געפירט דעם גמח להלוות על משכונות ועשו פנקס עם תקנות ס'איז געווען א פנקס מיט תקנות שרייבט דער חפץ חיים איינע פון די תקנות איז געווען אז איינמאל אין דריי יאר פרשת משפטים לסדר אם כסף תלוה את עמי איז דא א אסיפה אלע וואשן זיך א סעודה לחיזוק של מצוה זו. איינמאל אין דריי יאר פרשת אם כסף תלוה שרייבט דא די חפץ חיים מה עשה הקדוש ברוך הוא איז געווען אפגעשטעלט די טאג איז שוין געווען די ערשטע מאל געווען אפגעשטעלט איינמאל אין דריי יאר איז געווען אפגעשטעלט דער טאג שוין פון לאנג און מה עשה הקדוש ברוך הוא איז אים געבוירן געווארן א אינגל און די סימן זיין אז ס'בזכות דעם ווייל די אכטע טאג איז די טאג פון ברית איז געווען די טאג פון די סעודה ווען מ'טוט וואס איז וואס מ'האט קובע געווען זמן רב, זאגט ער, און מן השמים הראו אות שבזכות המצוה, שאירע יום שמיני יום המילה באותו יום שכבר נקבע זמן רב קודם לכן ליום אסיפת הקהל לצורך הגמח. זייער גוט זאגט דער חפץ חיים, האיש הנל עסק הרבה במצוה זה כמה וכמה שנים, און במשך השנים נולדו לו כמה עוד בנים, האט געהאט נאך קינדער, אך ברבות הימים, שכח טובתו של הקדוש ברוך הוא. ער האט זיך פארגעסן ובא לפני החכם און האט אים געבעטן היות שהוא מוטרד מאוד, כ'האב טירדות איבערן קאפ והגמח נתגדל, ס'איז געוואקסן, גם, זאגט ער, יש אנשים מפקפקין עליו, פונקט ווי אלע עסקנים, מ'האט טענות אויף אים, און און על כן בקשתו, ער בעט דעם חכם, ימנה נאמן אחר, נעם א צווייטן. נאמן אחר נאמן אחר שיעשה גמח והחכם מיאן בזה זאגט דער חפץ חיים דער חכם האט אים נישט געלאזט באמרו שבוודאי אחר דער חכם דער קיינער וועט נישט קענען פירן ווי דיר ווייסט וואס ער האט געהאט ביינער ער האט געקענט פירן א גמח האט ער געזאגט קיינער בשום פנים ואופן נישט אך הוסיף והרבה להפציר בהחכם האט אים געפגר'ט און געמוטשעט עד שכעבור כמה שנים ער האט אים געפגר'ט אפאר יאר דעם חכם אז ער וויל א צווייטן און נאך אפאר יאר האט דער חכם מסכים געווען און מ'האט אוועקגעשטעלט א קלפי צו צו אויסקלאבן א בחירות אויף א נייעם נאמן. צו האט שרייבט ער דא ויהי זה הדבר היה בתחילת הלילה, בתחילת הלילה האט מען קובע געווען מיט אנדערן נאמן. ויהי ממחרת, גלייך צומארגנס אינדערפרי איז ער בא אצל חכם, ער איז געלאפן צום חכם ויספר לו שקרה דבר נורא בזה הלילה ובסופו, שנחנק לו ילד קטן, ער איז דערשטיקט געווארן א קינד. ותו לא שבעביר הזה וואס ער האט געמאכט, מ'האט געווען אנהייב נחום איז ער געווארן דער נאמן, און אין סוף נחת איז דאס געווען, ותלה שבעבור זה וואס ער האט געמאכט אירע לו ומיד חזר והשיב לידו את הנהלת הגמח. זאגט דער חפץ חיים ווען ער איז מסיים די מעשה זאגט ער וואס איז דאס הנך רואה בעליל זאגט ער, דו ווייסט דעם פשט אויס? שבזכות החסד נולדו לו בנים, וכאשר נסתלקה מידת החסד התחילה מידת הדין תיכף להתגבר עליו. נמצא, ער זאגט ביז היינט האט ער געמיינט ער האלט דעם גמח.

נאר וואס איז מיט די מענטשן וואס גערעדט פריערט פון די אבן עזרא זאגט א מוראדיגע ווארט וואס אויך דארף מען וויסן מיר דארפן אבער מסדר זיין אביסל מיט ראשונים ער זאגט אם ענה תענה אותו שמע אשמע צעקתו און שטייט שפעטער וכו ואפי וראקתי אסכם בחורב פרעג דיך אבן עזרא וואס טייטש אתכם וואס איז געווארן אתכם לשון רבים ענה תענה רעדט זיך צו א יחיד וואס איז אתכם זאגט דער אבן עזרא, יעדער איינער וואס שטייט און זעט, דו זעסט מ'פייניגט די אלמנה, און דו ביסט שטיל, די אייבישטער זאל אפהיטן, זענען אלע בכלל אין די אתכם, די אייבישטער זאל אפהיטן. זאגט א שארפע לשון, טו נישט זען מיט די, כי כל רואה אדם, ס'איז לשון פון אבן עזרא, כל רואה אדם שמענה יתום ואלמנה ולא יעזרי, ולא יעזרם גם הוא יחשב מענה, והנה העונש אם אחד יענה ואין עוזר, העונש על כולם, די אייבישטער זאל אפהיטן.

אלע ווייסן, בזכות לא יחרץ כלב לשונו, יא מען איז ארויס פון מצרים ל ע. דאס זאגט רש י. תוספות זאגט די וואך אויפן פסוק ובשר בשדה טריפה לכלב תשליכון אותו, אויף דעם פסוק זאגט תוספות, דעת זקנים בעלי תוספות. זאגט תוספות, אויף פארוואס קריגט ער די כלב טריי אלע טרייפות? ווייל ווען ס'קומט אריין א זאב און וויל הרג'נען די כבשים, איז ער הייבט אן צו בילן און וועגן דעם אנטלויפט די זאב. איז קומט אויס אז דער כלב איז א שומר פון די זאב, איז אלס הכרת הטוב גיט מען פארן כלב די אלע טרייפות, אלס הכרת הטוב. סוי האט ער האט ער געזאגט די פינסקער א זיס ווארט, איך פארשטיי נישט, רש י זאגט אז בזכות וואס קריגט ער די טרייפות ווייל ער האט נישט געבילט, לא יחרץ כלב לשונו, תוס' זאגט בזכות ווייל ער בילט יא, איז וואס איז טאקע פארוואס קריגט ער טרייפות ווייל ער בילט צו ווייל ער בילט נישט? האט ער געזאגט איינער וואס ווייסט ווען יא צו בילן און ווען נישט צו בילן אים קומט זיך שכר. ער האט עס געזאגט אויף חינוך, אויף קינדער, שאין כאן המקום לפרט, אויף חינוך, אויף קינדער, ודי למבינים, און ס'איז אויך אויף דעם וואס מ'האט יעצט גערעדט. ווייסט ווי אזוי צו זאגן, און טארסט נישט זיין שטיל, דארף, דו זעסט אז מ'פייניגט די אלמנה, דאס זאגט די אבן עזרא. דארף וויסן ווען און וואס און ווי, פארשטייט זיך נישט קיין מחלוקת, נישט קיין מצב, אבער מיט שכל. איך וויל נאר מסיים זיין אלץ גוט און מסיים זיין בדבר טוב ס'איז דאך שבת און געשמועסט שבת שקלים שבת ראש חודש הקדוש ברוך הוא פאר משה רבינו חייך כל שנה ושנה כשקוראים פרשה לפני אתה זוקף ראשן של ישראל שבת ראש חודש אין רוזשין רוזשינער קינדער פלעגן זאגן אז שבת ראש חודש ווערן אידן מחותנים מיט גאט פארוואס ווייל שבת איז דאך קביעא וקיימא ווער איז מקדש שבת דער אייבישטער דער אייבערשטער האט מקדש געווען שבת, ווער איז מקדש ראש חודשים? אידן, אידן זענען, איז ווען קומט שבת מיט ראש חודש ווערן אידן מחותנים מיט גאט. מיין זיידע איז גאנץ גרויס, משום מאד זכרונו לברכה האט אמאל געזאגט, אז שבת, ער האט א ראיה פון גמרא, אז שבת ראש חודש איז יום טוב, וואס איז? ווייל די גמרא זאגט אלע געדענקען נאך די גמרא, אין ראש השנה, נאא, חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, שנאמר, מדוע את הולכת אליו היום, לא חודש ולא שבת. לערנט ארויס די גמרא מכלל, איז א סימן אז חודש ושבת איבעי לה למיזל. האט ער געפרעגט אבער איך פארשטיי נישט אבער וואס איז די ראיה ברגל? דו זאגסט חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, ווייל לא חודש ולא שבת, מכלל דחודש ושבת איבעי לה למיזל. אבער וואס איז די ראיה אז עס איז אויף יום טוב? דערפון א ראיה אז שבת ראש חודש איז יום טוב. שבת ראש חודש איז יום טוב. און אידן זאלן געהאלפן ווערן מיט גרויסע ישיעות, און מ'זאגט נאך פון ערשטן סאדיגערער רבי'ן האט געזאגט אז שבת ראש חודש איז דא אתה יצרת, ס'איז די איינציגסטע מאל וואס ס'איז דא א אנדערע מטבע תפילה, שטענדיג אז ס'פאלט שבת חול המועד איז א שבת'דיגע דאווענען, מישסט אריין יום טוב, לייגסט אריין יום טוב, אז ס'איז שבת יום כיפור איז א יום כיפור'דיגע דאווענען, לייגסט אריין שבת. שבת יום טוב איז אויך א מוסף'דיגע, א יום טוב'דיגע דאווענען לייגט אריין שבת. אבער עס זאל ווערן א אנדערע נוסח התפילה איז דא נאר איין מאל שבת ראש חודש אתה יצרת, ס'איז א אנדערע נוסח אינגאנצן. פארוואס? ווייל ס'ווערט א אנדערע יצירה. נו, וביום השבת יפתח וביום החודש יפתח, מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות, זאגט א יעדע קליינע בשר קען אין דעם שבת אלע טויערן מאכן זיך אויף שמועס די ספר החולת און מען זאגט אז שבת וואס מ'נעמט ארויס דרײַ ספרים איז דא א הויכע היכל וואס עפענט זיך נאר ווען מען נעמט ארויס דרײַ ספרים, א גרויסע עת רצון, וואס איז דא צו רעדן מער פון א שבועה פונעם אייבערשטן עומד וזוקף ראשן של ישראל, זאל מען אלע עומד וזוקף ראשן של ישראל מענטשן אונז משמח זיין בכפליים בבנין ציון וירושלים במהרה בימינו.